א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי סבוי. חודש אלול איז אני לדודי ודודי לי, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א צייט ווי אלול אז מען זאל זיך קענען צוגרייטן צום יום הדין, ווייל דער אייבערשטער וויל אז מען זאל תשובה טון און ער וויל אונז געבן א גוט געבענטשט יאר, אזוי ווי למשל ווען איינער האט זיך פארזינדיגט פארן קעניג, זאגט אים דער קעניג זאלסט וויסן איך געב דיר דרייסיג טאג צייט אז דו זאלסט דיר קענען אנגרייטן מיט וואס דו זאלסט קענען פארענטפערן דיך. כדי איך זאל דיך קענען לאזן פריי, אויב איך קען טרעפן א וועג דיך ארויסצולאזן פון דעם שווערן משפט. ס'איז געווען אמאל א איד וואס ער האט געלערנט מיט זיין זון תורה, ער האט נישט געהאט די גרויסע געלטער זאל אים קענען שיקן אין חדר, האט ער מיט אים געלערנט תורה, און דאס קינד האט נישט געוואלט לערנען, וואס האט די טאטע געטון? ער האט אים געגעבן שלעק, שרייט דאס קינד, טאטע טייערער, איך בעט דיך שלאג מיך נישט. זאגט דער טאטע, ביסט גערעכט, אבער יעצט בין איך נישט דיין טאטע וואס איך קען רחמנות האבן אויף דיר, יעצט בין איך אזוי ווי דיין רעבע, און א רעבע מוז מחנך זיין, און אמאל געבן אביסל שלעק אויכעט, איז במילא קען איך דיר נישט אויסהערן דיין בקשה. א טאג שפעטער האט דאס קינד ווידער נישט געלערנט, און געווען די זעלבע זאך, דער טאטע האט אים געשלאגן, האט ער אים געזאגט, טייער קינד, איך האב נישט קיין ברירה איך מוז דיך שלאגן ווייל דו לערנסט נישט. זאגט ער, אבער טאטע, האב רחמנות אויף מיר, דו ביסט דאך מיין טאטע. זאגט ער, יא, אבער יעצט בין איך דיין רבי, און ממילא מוז איך מיך פירן אזוי ווי א רבי, כדי דו זאלסט וועלן לערנען. קיצור, אויפן וועג אהיים גייען זיי אהיים. פרעגט דער יונגל דעם טאטן, טאטע, וואס ביסטו יעצט, מיין טאטע אדער מיין רעבע? זאגט ער, יעצט בין איך דיין טאטע. זאגט ער, טאטע, איך וויל דיך בעטן א טובה, מארגן ווען דו'סט זיין מיין רעבע זאלסטו מיך נישט שלאגן אזוי ווי א רעבע שלאגט, נאר דו זאלסט אויף מיר רחמנות האבן אזוי ווי א טאטע האט רחמנות אויף א קינד. דאס זעלבע איז אידישע קינדער, עס קומט חודש אלול און תשרי און יום כיפור, ס'איז ימי הדין, און מען דארף בעטן דעם אייבערשטן זאל אויף אונז רחמנות האבן, איז דער אייבערשטער, ווען ער זעצט זיך ארויף אויף די כסא מלכותו, ווען מען זאגט המלך, דעמאלטס איז דער אייבערשטער פול מיט דין, ער איז אזוי ווי דער רבי, נישט אזוי ווי דער טאטע, נאר אזוי ווי דער רבי. מלך מלכות, קומט א גאנץ חודש אלול בעט מען דעם אייבערשטן, רבונו של עולם דו ביסט דאך אונזער טאטע, אזוי ווי דו ביסט אונזער טאטע, בעט מען דיך אז ווען דו וועסט דיך ארויפזעצן אויף די כסא מלכותו און דו'סט זיין בבחינת מלכות, זאלסט אויך אינזינען האבן אז אונז זעמער דיינע קינדער, זאלסט דעמאלטס אויך צוגיין מיט מידת הרחמים, ווי עס שטייט השם הושיעה, אונז בעטן מיר דעם אייבערשטן, השם דאס איז מידת הרחמים, אז אפילו ווען ס'וועט זיין המלך ווען דו'סט דיך ארויף זעצן ראש השנה אויפן כסא הדין און משפט, איז זאל אויך זיין יעננו ביום קראנו, זאלסט אונז ענטפערן אזוי ווי אונז זעמער דיינע קינדער, יעצט די טעג פון אלול איז זייער הייליג און זייער חשוב, ס'איז דא איינע פון די באקאנטע מעשות אז דער הייליגער רבי ר' מיילעך פון ליזענסק האט נישט גענומען קיין קוויטלעך אין אלול ווייל יעדע מינוט האט אויף אים געברענט, נאר טאמער ס'איז געווען פיקוח נפש דעמאלטס האט מען געקענט מזכיר זיין, און האט אויכעט זייער קורץ געענטפערט און מיט געציילטע ווערטער. איינמאל אין חודש אלול איז קראנק געווארן איינע פון די קינדער פון איינע פון די גרויסע עשירים מיט זייער א ביטערע קראנקהייט, און מען האט נישט געוואוסט וואס צו טון, בקיצור, האבען אים די מענטשען געזאגט, ס'איז דא דער רבי ר' מיילעך פון ליזענסק, מען פועל'ט דארטן ישועות, גיי אריבער צו אים, און ער העט אויסהערן דיין צרה. בדלית ברירה האט ער נישט געקענט אפזאגען, און ער איז געפארען, מיט זיין זוהן מיט דעם קראנקען. און ער איז אנגעקומען נאנט צו די שטאט ליזענסק, גייט דורך אן ארעמאן, און ער זעהט אז דא פארט איינער מיט א וואגען מיט א. קראנק קינד, בעט ער, געב מיר עפעס א מטבע, זאלסט האבן א מצוה פון צדקה. קיצור, דער איד איז ס'איז אים אריינגעגאנגען אין הארץ צו געבן פארן ארעמאן, און ער איז געגאנגען און ער האט אים געגעבן א גאלדענע מטבע, ס'איז א גרויסע מטבע. שוין, און דאס קינד האט שוין אנגעהויבן צו ווערן בעסער, זכות פון צדקה. ס'איז דורכגעגאנגען אפאר, אביסל נאך און נאך, און דאס קינד איז שוין געווארן אינגאנצן געזונט, אזוי ווי מ'דארף. בקיצור, דער ארעמאן האט זיך גענומען רעדן מיטן מיט אסאך עניינים, און פרעגט ווי פארסטו? זאגט ער ער פארט אויף ליזענסק אז דער הייליגער רבי ר' מיילעך זאל בעטן רחמים אויף זיין זון, זאגט ער אים נו קוק אהער זעסט דאך אז דיין זון איז שוין געווארן געזונט ער איז שוין אזוי ווי כאחד האדם פארוואס זאלסטו פארן צו רבי ר' מיילעך, האט יענער געזאגט וויבאלד ער איז שוין נאנט שוין לעבן די שטאט וויל ער שוין צופארן צו באקומען די ברכה פונעם צדיק, שוין. האט ער אים געזאגט, פיין, איז פאר געזונטערהייט. ער איז אנגעקומען צו די טיר פון רבי ר' מיילעך האבן די משמשים געזאגט אז די רבי איז צוגעשפארט מען קען נישט אריינגיין. דער עושר האט זיך אבער גע'עקשנ'ט און בדרך לא דרך האט ער מצליח געווען אריינצוגיין און ער געבט צוועלף גאלדענע מטבעות פארן הייליגן רבי ר' מיילעך אלס פדיון נפש אז ער זאל מתפלל זיין. ווען דער רבי ר' מיילעך האט עס געזען האט ער געגעבן א שמייכל און ער האט געזאגט, איך פארשטיי מיך נישט, פאר אליהו הנביא האסטו געגעבן איין גאלדענעם רענדל און פאר מיר מיילעכ'ן געסטו צוועלף, איך וואונדער מיך אויף דיר. בקיצור, דורך דעם, דורך דעם האט ער אים מגלה געווען אז דער ארעמאן וועם ער האט געטראפן, דאס איז גאר געווען אליהו הנביא וואס האט אים געשיקט פון הימל זאל אויסלייזן זיין זון, אין דעם זכות וואס ער האט געגעבן צדקה. ווייל יעדעס מאל די לעצטע מינוט מאכט זיך אויך א נסיון, ווער איז ער, זאל איך אים יא געבן, נישט געבן, ער האט געגעבן, איז ער געזונט געווארן, איז למעשה די מעשה פלעגט אלץ פארציילן דער טשערנעאסטרווער, דאס איז געווען דער זון פון רבי ר' זישע פון האנאפאלע, פלעגט עס פארציילן יעדן חודש אלול, און ער האט צוגעלייגט, פון דא קענסטו זען אז ס'איז גרינגער געווען פארן אייבערשטן צו שיקן אליהו הנביא אויף די וועלט, אז מ'זאל נישט שטערן דעם הייליגן רבי ר' מיילעכן פון ר' פון זיין הייליגע עבודה אין חודש אלול, פון דעם קען מען זעהן יעדע מינוט אין חודש אלול וואס דאס מיינט, כעין זה איז אויך די מעשה מיטן הייליגן רבי ר' זישען, אז רבי ר' זישע זיין ווייב איז אמאל אוועק געגאנגען, און זי האט אים איבער געלאזט בעיביסיטער, און ער האט געלערנט של ה הקדוש, און דאס קינד איז ארויס געפאלן פון בעט, האט מען אראפ געשיקט דעם של ה הקדוש פון הימל ער זאל וויגן דאס קינד, צוריק לייגן אין בעט, און ער זאל וויגן דאס קינד. פארוואס? ווייל אין הימל איז אזוי חשוב געווען דעם ספר של ה הקדוש וואס דער הייליגער רבי ר' זישא האט געלערנט, אז מען האט מטריח געווען דעם של ה הקדוש ער זאל גיין וויגן דאס קינד. בקיצור, יעדע מינוט אין חודש אלול איז זייער טייער. שטייט פון בעל שם הקדוש אויפן פסוק שבת וינפש, דאס איז א פסוק אין שמות קפיטל ל א פסוק י ז, דרשן די חזל אין מסכת ביצה דף טז עמוד א', כיוון ששבת, וויבאלד דער שבת איז דורך, וויי אבדה נפש, דאס הייסט שבת וינפש, ווייל די נשמה יתירה גייט אוועק. יעצט דארף מען פארשטיין, פארוואס זאגט מען דאס ביי ושמרו פרייטאג צונאכטס? מען האט דאך געדארפט זאגן ושמרו מוצאי שבת און זאגן וויי שבת וינפש, וויי אבדה נפש. ווייל דעמאלטס גייט דאך אוועק די נשמה יתירה, נאר די תירוץ איז ס'קומט די נשמה יתירה פרייטאג און ווען ס'ווערט שבת יעדע מינוט שטארבט אפ די נשמה יתירה אזוי אז ביז מוצאי שבת גייט זי אינגאנצן אוועק, איז דעם קרעכץ געבט מען יעצט אז יעדע מינוט פארלירט מען א טראפ פון די נשמה יתירה, די זעלבע אויך, יעצט קומט אזא חודש אלול, יעדע מינוט וואס סגייט דורך, איז א גרויסער שאד. יעצט דער יצר הרע דער בעל דבר איז זייער קלוג, ער מאכט אז דער מענטש זאל לאזן דעם חודש דורך גיין, ער כאפט אפילו נישט וואס ס'טוט זיך, און נאכדעם איז וויי אבדה נפש. יעצט חודש אלול איז בתולה, ס'ווערט געברענגט אין פרשת אמור אין קפיטל כג פסוק כד, שרייבט דער רמב ן, אז דער חודש תשרי דער מזל איז מאזניים א וואגשאל, ווייל דעמאלטס טוט דער אייבערשטער שטעלן א משפט אויף יעדן מענטש. יעצט, וואס עפעס איז די מזל פון אלול בתולה? ס'ווערט געברענגט אין דברים קפיטל י ט פסוק י ז, ועמדו שני האנשים, לערנט די גמרא אין מסכת שבועות דף לא עמוד א', אז נשים פרויען זענען פסול צו זאגן עדות. יעצט לכאורה ווען מען האט באשאפן די פרוי שטייט אין בראשית קפיטל ב' פסוק כ ב ויבן ה' אלקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה דער אייבישטער האט געבויעט פון דעם ריפן ביין וואס ער האט גענומען פון אדם הראשון האט ער געבויעט א פרוי פון דעם זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף מ ה עמוד ב' ויבן איז מלשון בינה כי בינה יתירה ניתנה לנ שוין פרויען האבן א דינע יסיירא מער ווי א מאן. יעצט אויב אזוי פארוואס לאזט מען נישט אז א פרוי זאל עדות זאגן, זי פארשטייט דאך נאך גאר מער ווי א מאן? קען מען מסביר זיין אז דאס איז טאקע די זאך, ווייל זי פארשטייט צו טיף און צו פיל בינה, מוז מען פסל'ען די עדות, פארוואס? ווייל עדות איז, זאלסט זאגן וואס דו האסט געזען, אז דו פארשטייסט א דבר מתוך דבר, דאס איז זייער נישט גוט, ווייל דעמאלטס וועסטו פארשטיין און דיר זאגן זאכן וואס דו פארשטייסט אבער נישט וואס דו זעסט. אזוי זאגט אויך די רמבן, ער פרעגט דארטן, מען האט געשיקט מרגלים, איז דער אייבישטער געווארן ברוגז, פרעגט די רמבן, וכי להעיד עדות שקר שלחם, האט דען דער אייבישטער געוואלט זיי זאלן זאגן עדות שקר? זיי האבן דאס געזען, האבן זיי דאס געזאגט? זאגט די רמבן, ניין, זיי האבן געדארפט זאגן וואס זיי האבן געזען, זיי האבן געזאגט וואס זיי האבן געפילט אז זיי האבן געזען, נישט וואס זיי האבן געזען, זיי האבן געדארפט מאכן א פיקטשער, איך האב דאס געזען, זיי האבן געזאגט ניין, אז. אפס כי עז העם, דאס האסטו דאך נישט געזען, ס'איז געווען גרויס, גרויס, הויעך, הויעך, אבער דאס אפס כי עז העם, דאס איז דיין אייגענע סברה. די זעלבע אויך, א פרוי אז זי האט א בינה יתירה פארשטייט זי טיפער, טיפער און טיפער, און ממילא טוט זי נישט זאגן עדות וואס זי האט געזען, נאר וואס זי פילאסעפייזד און זי פענטעסייזד אז דאס האט ער געמיינט און דאס אהער מיט אהין. למשל, אונז זעהן א מענטש רודפ'ט נאך א צווייטן, יעצט איז זיכער צו דאכטן אוי זי האט אליין געזעהן די רציחה אויך, אבער רבי עקיבא זאגט ניין אפילו דו האסט געזעהן, איז אריין געלאפן, און דו האסט געזעהן אז יענער ווארפט זיך, און די מעסער איז בליטיג, באט דו האסט נישט געזעהן ווי ער שטעכט אריין מיטן מעסער אין יענעם קענסטו נישט זאגן עדות. איז די בינה יתירה מאכט אז ער זאל נישט קענען זאגן עדות, נישט אז ער זאל יא קענען זאגן עדות. וועגן דעם איז מזל אלול איז בתולה, א מענטש דארף זיין אזוי ווי א פרוי ווי א מיידל, אז ער זאל נישט קוקן נאר אויפן טאג, ער זאל קוקן אז דער חודש געבט אים דעם נעקסטן יאר'ס אלעס וואס ער דארף האבן, די געזונט, די פרנסה, די שידוכים, און חלילה דאס פארקערט אויך, די אלע עגמת נפש'ער. ער מוז זיין א מבין דבר מתוך דבר וואס דער חודש אלול איז. דאס גאנצע יאר וואס איז דורך, גוט אדער נישט גוט, און דאס גאנצע קומענדיגע יאר, אלעס געווענדט זיך יעצט אין דעם ראש השנה און די הכנה פון אלול וואס מען גרייט זיך צו. וואס ס'גייט זיין אם ירצה השם דאס קומענדיגע יאר. אין פרשת מסעי שטייט ואלה מסעיהם, דאס זענען די ציאונגען. למוצאיהם וואס זענען ארויסגעגאנגען. דאס איז אין קפיטל למד ג פסוק ב' שטייט ויכתוב משה את מוצאיהם. משה רבינו האט געשריבן אלעס ווי זיי זענען ארויס געגאנגען. למסעיהם ביי זייערע ציאונגען על פי השם. ואלה מסעיהם למוצאיהם. יעצט בפשטות איז די פשט. אז מוצאיהם אז זיי זענען געגאנגען פון איין פלאץ צום צווייטן, און אזוי ווי דער אבן עזרא זאגט אז דאס מיינט מען ווי אזוי זענען ארויס פון איין פלאץ אויפן צווייטן. יעצט דארף מען פארשטיין, אויב דער סדר איז צו שרייבן מוצאיהם פאר מסעיהם, פארוואס דעמאלט בסוף פסוק שטייט מסעיהם למוצאיהם? אזוי פרעגט אויך דער בעל הטורים. יעצט, דער אמת איז, א מענטש דארף פארשטיין, ער מאכט א חשבון אלע צרות וואס ער איז דורך געגאנגען דאס יאר און אלע יארן דאס איז וועגן עפעס א געוויסע סיבה, וואס איז די סיבה? ער האט געטראפן דעם מענטש, דער מענטש האט אים פארפירט, האט אים אנגעטראגן א דיעל און ס'איז נישט געגאנגען, דער מענטש האט אים בארעדט לשון הרע, האט ער אים צושטערט שידוכים, ווען ער וואלט זיך ווען געקענט אפהיטן ער זאל נישט טרעפן דעם מענטש דעמאלטס וואלט נישט געשען דער גרויסע פראבלעם וואס איז אים געשען, אבער ס'איז נישט אזוי, דער אמת איז אז יעדע נסיעה וואס א מענטש מאכט מסעיהם למוצאיהם, פון הימל האט מען אזוי צוגעפירט אז ער זאל אנקומען צו דעם פלאץ אדער צו דעם מענטש, פארוואס? ווייל ער האט געדארפט דורכגיין דארטן א געוויסן נסיון אדער א געוויסן הפסד אדער א געוויסן צער און א געוויסע אדער געוויסע יסורים, יעדער איד גלייבט אז נישט דאס איז געווען די סיבה אז ס'זאל אים געשען די שלעכטס וועגן יענעם צי כדומה, נאר דער אייבערשטער האט צוגעפירט די גאנצע זאך אז דו זאלסט זיך טרעפן מיט יענעם און אזוי ווייטער. יעצט אין הייליגן חינוך שטייט אז וועגן דעם האט די תורה גע'אסר'ט אז מען זאל זיך נישט נוקם זיין, נישט נקמה, נישט נטירה, פארוואס? ווייל אונז זעמיר מחיוב צו גלייבן אז אלעס קומט פונעם אייבערשטן און קיין שום מענטש קען נישט שלעכטס טון פאר א צווייטן. נאר וואס איז נגזר געווארן פון הימל, און ווען נישט יענער מענטש וואלט געווען אסאך אנדערע שלוחים, וועגן דעם טוט די תורה אסר'ן אז אפילו מען טאר נישט דערמאנען אז דער מענטש האט דיר געטון די שלעכטס, ווייל אז טאמער גייסט דיך נוקם זיין אדער נוטר זיין איז א סימן אז דו האלטסט אז דער מענטש האט דיר געטון דאס שלעכטס. יעצט אלעס פירט דער אייבערשטער, אונז גלייבן מיר אויכעט, אונז ווייסן מיר פון בעל שם הקדוש, ער האט געפסקנט אמאל א דין תורה, האט אים א איד געפרעגט, רבי איך ווייס דאך אבער דעם אמת אז איך בין געווען זכאי, זאגט ער עס האט אבער אויכעט צו טוהן מיט פריעריגע גלגולים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דא איז רזא דגלגולא, ביי פריעריגן גלגול האט יענער דיך פארפאפט, פארפאפסטו יעצט יענעם, און ממילא קומט אויס אז דו נעמסט צוריק וואס יענער האט ער געדארפט געבן דעמאלטס צי וואס ער האט נישט געטארט נעמען. די זעלבע אויכעט א מענטש טראכט ווייל איך בין געבוירן אין א משפחה וואס האט די מין קראנקייט, די משפחה האט אזא מין נאמען אז זיי האבן אזא מין קראנקייט צי כדומה, דווקא וועגן דעם מוז איך ליידן פארוואס ווייל קוק איך בין געבוירן אין אזא משפחה, אבער דער אמת איז ס'פונקט פארקערט. וויבאלד דער אייבישטער האט גוזר געווען אז דו זאלסט האבן די מחלה, האט מען דיך געגעבן אין אזא משפחה וואס די משפחה ווייסט וויאזוי צו הענדלען די זאך, דער אייבישטער טוט עס מאכן אז ער שטעלט עס צוזאמען אז יעדער איד וואס ער דארף מתקן זיין און וואס ער דארף דורכגיין זאל קענען דורכגיין די אלע זאכן. יעצט איז דורך געגאנגען א גאנץ יאהר, א שווער יאהר, און אין יעדן יאהר יעדער האט דאך זיינע זאכן וואס למעשה מענטשן טוען אים וויי, און אסאך מאל טוט ער וויי פאר אנדערע מענטשן, איז דארף מען וויסן. ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם. אלעס איז געווען על פי השם, און ואלה מסעיהם למוצאיהם, אז דאס אלעס וואס האט דיך געטראפן איז נישט ווייל ס'האט דיך געטראפן ווייל ס'איז אזוי געווען און ווען דו וואלסט עס געקענט מונע זיין וואלט געווען אנדערש, נאר מוצאיהם למסעיהם מיט מסעיהם למוצאיהם, דאס איז אלעס על פי השם. דער שומר אמונים זאגט. און מען דארף גלייבן און מען דארף זאגן אז א מענטש האט נישט קיין כח לא להרע ולא להיטיב, אפילו ווען א מענטש טוט מיט דיר גוטס, אויך נאר ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט און אזוי געפירט, ווייל אפילו גוטס קען מען אויך נישט טון פאר א מענטש ווען ס'איז נישט פארשריבן פון הימל. יעצט אז מען גייט צו צו די הייליגע טעג, די ערשטע זאך דארף יעדער איינער אנהייבן מוחל צו זיין פארן אנדערן, אבער דארטן וואו ס'איז דא הוצאת שם רע, דארט איז מען נישט מחיוב מוחל צו זיין. אזוי שטייט אין שולחן ערוך. שולחן ערוך שטייט אז מ'איז מחיוב יענעם איבערצובעטן, און מ'איז מחיוב צו נעמען צען מענטשן דריי מאל גיין איבערבעטן. טאמער איז געווען הוצאת שם רע, דארף מען נישט מוחל. למעשה, יעדער טוט דאך אמאל שלעכטס איינער פאר'ן צווייטן. מ'דארף אנהייבן אביסל צו ארבעטן בין אדם לחבירו, וויסן אז די וועלט איז נישט הפקר, ענד וואט גאוס אראונד קאמס אראונד, מען דארף זייער וואטשן וואס מען טוט. איך וויל רעדן א ווארט נאר וועגן בין אדם לחבירו אביסל מער פארברייטערן דעם שמועס. דער הייליגער ר' רבי מאיר'ל פון פרעמישלאן פלעגט פארציילן א מעשה, ס'איז געווען א מעשה מיט א איד ער האט געהייסן ר' שמשון ווערטהיימער, שמשון ווערטהיימער איז געווען א באקאנטע פיגור ביי כלל ישראל, געווען זייער נאנט צום עסטרייכישן קייזער דעמאלטס אין זיינע צייטן. איינמאל האט ער זיך געטראפן מיטן קייזער אין ווין, אין די דירה פונעם קייזערליכן הויף. דער קייזער האט מיט אים ממתיק סוד געווען, גערעדט אסאך זאכן. איינמאל פרעגט ער אים, זאג מיר, פארוואס זע איך אז כלל ישראל זענען פול מיט רדיפות, מיט צרות און יסורים מער פון יעדן פאלק? האט רבי שמשון געזאגט אז די טעם איז וועגן מידת הקנאה און שנאת חינם וואס ס'טאנצט ביי כלל ישראל דאס איז גורם אז אונז זעמער ליידן אזוי סאך אין גלות. דער קייזער האט עס נישט געוואלט אננעמען ווייל ער האט געהאלטן אז וועגן דעם שטראפט אזוי שטארק דער אייבישטער. ס'איז נישט קיין סברה האט ער געזאגט מיט כעס פאר רבי שמשון ווערטהיימער איך גיב דיר דריי טאג און טאמער טוסט מיר נישט ברענגען דעם טעם פארוואס. אידן זענען אזוי געשלאגן און געשטראפט, זאלסטו וויסן ווארף איך ארויס אלע אידן פון די גאנצע מלוכה מיינע, פון די גאנצע קעניגרייך פון ווין, ווין, עסטרייך. קיצור, דער רבי שמשון ווערטהיימער האט נישט געוואוסט וואס צו טון, וואס טוט מען דא? איז ער געגאנגען און ער האט געמאכט השבעת חלום, מען טוט באשווערן מלאכים זאלן אים קומען זאגן וואס דער אמת איז. בקיצור. און ס'איז גראד געקומען א תשובה, ער זאל גארנישט מורא האבן, ווייל די תשובה וואס ער האט גענטפערט דאס איז אמת וצדק. כאטשיג יעצט האט עס דער קייזער נישט אויסגעהערט, אבער ער וועט עס אויסהערן, ס'וועט נאך אריינגיין צו זיינע אויערן, ביז דריי טאג וועט ער זען אז דו ביסט גערעכט. דער קייזער איז ארויסגעגאנגען אביסל אויף דאשע. דאשע הייסט ער איז געפארן פאנגען חיות, פלעגן זיי פארן פאנגען, און ער האט געזען ווי עפעס א הערש לויפט, האט ער אים געוואלט נאכלויפן, און ער לויפט און דער הערש לויפט און דער לויפט און דער הערש לויפט נאך ווייטער, און ער האט אים אריינגעשלעפט אין וואלד אריין, און ער האט פארלוירן זיין וועג. בקיצור, עס האט אנגעהויבן צו ווערן טונקל, און ער האט געזען אז ס'איז גרויסע צרות, ער קען דא געהארגעט ווערן אין וואלד, און ער ווייסט נישט וויאזוי ארויס. איז ער ארויפגעקראכן אויף איינע פון די הויעכע ביימער, אפשר וועט ער טרעפן עפעס א ליכט וואס ס'לייכט ארום און ארום אין די געגנט, וועט ער וויסן וואו צו גיין. האט ער באמערקט אז ס'איז דא א ליכט פון א הויז וואס דאס איז ממש נישט ווייט פונעם בוים אויף וואו ער איז, איז ער אראפגעגאנגען פונעם בוים און ער איז געגאנגען צו יענעם פלאץ. ער גייט, שוין, און ער קומט אריין אנגעקראצט די thorns, די אלע האלץ און די ביימער וואס האבן ארויסגעשטארט, בקיצור, ער קומט אן און ער זעהט אז דאס הויז איז ממש קעגען איבער אבער עס איז דא א טייך וואס מען מוז דורך שווימען. שוין, ער איז געגאנגען ער איז דורך געשוואומען און עס האט אנגעהויבען אים צו קלאפען אלע ביינער ווייל עס איז אים געווארען קאלט און ער קלאפט אריין פון איין מענטש צום צווייטען, איך בין דער קייזער, לאזט מיך אריין, יעדער לאכט, דו ביסט דער קייזער? א נייער משוגע דא, עניוועי קיינער האט אים נישט אריינגעלאזט, יעדער האט מורא געהאט אפשר איז ער א רוצח, בקיצור. ער האט אריינגעקלאפט ביי עפעס א איד און דער איד זאגט ארייט איך וועל דיך ארייננעמען, א איד איז דאך רחמנים בני רחמנים, און ער האט אים געגעבן גראד טרוקענע קליידער, האט אים געמאכט א שיינע סעודה זאל זיך קענען דערכאפן דאס חיות, עניוועי ער האט געזאגט ער וויל זיך אראפלייגן ווייל ער איז מיד, ער האט געיעגט, ער האט געטרייט צו כאפן א הערש, יעצט די פרוי. פרויען האבן דאך א בינה יתירה האט געזאגט ניין ניין ניין ניין ניין ער איז א מערדער נעם אים נישט אריין בקיצור ער האט איר נישט געפאלגט א איד דאך איז דאך א איד און ס'שטייט דאך כבדהו וחשדהו מ'מעג דאך אמאל טוהן איינעם א טובה איז האט ער אים אריין גענומען עס קומען אינדערפרי געט ער פארן קייזער צו עסן פת שחרית און ער זאגט פארן איד באשטעל מיר א גוטן בעל עגלה, ער זאל מיך נעמען צו די הויפט שטאט ווין. שוין, זאגט אים דער איד, הער אויס, וואס דארף איך דיר באשטעלן א בעל עגלה, דאס איז דאך מיין פרנסה, איך בין א בעל עגלה, נו, וועסט דאך מיר באצאלן, איך נעם דיך גערן, ווי דו הייסט. פרעגט ער אים, וויפיל קאסט עס? זאגט ער, דריי הונדערט גילדן. בקיצור, און דער קייזער האט מסכים געווען, און דער איד האט מסכים געווען, און שוין. האט אים אבער געבעטן, אזוי ווי עס איז אים געווען קאלט א גאנצע נאכט, און ער איז געווען אין וואסער מיט אלעם, איז אים אביסל קאלט, האט ער געבעטן אז ער זאל אים געבן נאך אן איבערציער אזא דעק ער זאל קענען מיטנעמען אויפן וועג. סא די פרוי זאגט שטילערהייט ניין געב אים נישט ער איז א גנב ער איז אן ארחי פרחי. ער זאגט אה וואס קען שוין זיין כ'וועל געבן פאר איינעם. עניוועי זענען אנגעקומען אויף ווין פרעגט דער בעל עגלה דעם קייזער וועלכן וועג פארט מען דא האט ער אים געוויזן מען פארט דא דארט בקיצור ער קומט אן צו די פאלאץ פונעם קייזער ער קומט דארט אריין צום פאלאץ. איז האט מען אים געוואלט הרג'נען, ווי ביסטו דא געפארן אויפן שטראז פונעם קייזער, בקיצור זאגט ער דער קייזער איך בין דאך דער קייזער, לאזטס אים אריין פארן, פארטס אריין ווי ער הייסט מען זאל פארן, ווי איך וועל אים הייסן און ווי ער וועט זאגן ער דארף קומען, בקיצור ער איז געפארן און אויף עפעס א וועג א שביל, און דער אורח, דער קייזער, איז אראפגעשפרינגען פונעם וואגן און ער איז נעלם געווארן. דער דרייווער איז געבליבן נעבעך שטיין אויפן פלאץ, ער האט נישט געוואוסט ווי מען פארט ווייטער, און נאכדעם אנגעהויבן צו טראכטן, אוי, איך האב געדארפט ווען פאלגן מיין פרוי, זי איז גערעכט געווען, דאס איז געווען עפעס א גענגסטער אדער וואס. בקיצור, ס'גייט נישט דורך אפאר מינוט, קומט מען און מען זאגט אים אז דער קייזער רופט אים ער זאל אריינקומען. בלית ברירה גייט ער אריין, און דער קייזער פרעגט אים, זאג מיר, דו דערקענסט מיך? זאגט ער אים, ניין, בכלל נישט. זאגט ער, דו געדענקסט נישט אז איך בין געשלאפן ביי דיר נעכטן ביינאכט, און דו האסט מיך געלאזט אריין אין דיין הויז, און דו האסט מיר געגעבן צו עסן? אזוי בין איך אפגעהיטן געווארן פונעם רעגן און פונעם שניי, און איך בין דער קייזער וואס דו האסט מיר געגעבן דארט צו שלאפן, און דו האסט מיר געגעבן צו עסן, האסט מיך אהער געברענגט, יעצט וויל איך דיך פרעגן, זאג מיר וויפיל איך דארף דיר געבן, דו האסט מציל געווען מיין לעבן, זאגט ער איך קען דיר געבן אן אפשען זאלסט האבן די און די דירה אויף די הויפט שטראסע פונעם קייזער, איך קען דיר געבן א דזשאב זאלסט גיין איינמאנען די טעקס, אין די און די שטאט עסטו זיין דער מושל, דאס איז גרויס געלט, דער איד האט גארנישט געענטפערט, דער קייזער האט געזען אז ער איז גארנישט צופרידן מיט דעם, דאס איז גאר קליין געלט ביי אים. זאגט ער אים הער מיך אויס כ'וועל דיר געבן נאך און נאך זאג מיר נאר וואס דו ווילסט און רעד ווייטער נישט, האט ער אים געזאגט זאג מיר באמת וואס איך קען פאר דיר טון דיר צוריק צו צאלן, זאגט אים דער איד כ'וועל דיר זאגן דער קייזער דו ווייסט אז מיין פרנסה איז אז איך בין א פעדלער איך גיי פון שטאט צו שטאט איך פארקויף אזאלעכע תכשיטי נשים דאס איז מיין פרנסה איך פארקויף אויכעט מחטין און צינורות אזאלעכע קלייניקייטן. יעצט איז אין מיין, א שטאט לעבן מיר האט זיך א איד געמאכט די זעלבע פרנסה און ער איז מיך משיג גבול ווייל ער קומט אריין אין די שטאט ווי איך פלעג גיין אלע יארן בעט איך דעם קייזער ער זאל אסר'ן דעם מענטש ער זאל נישט משיג זיין מיין גבול און ער זאל אויפהערן צו פארקויפן זיין סחורה אין מיין געגנט. ווען דער קעניג האט דאס געהערט האט ער געשיקט גראד צו רופן דעם ר' שמשון ווערטהיימער און ער האט אים געזאגט דו ווייסט דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט. וועגן דעם זענען אידן אזוי צושלאגן און צוהארגעט, וועגן די מידות פון קנאה און שנאת חינם. דערציילט ער פאר ר' שמשון ווערטהיימער, איך האב געזאגט דא פאר דעם איד אז ער קען האבן א דירה אין די גרעסטע און די שענסטע גאס, איך האב אים געזאגט ער קען איינמאנען די טעקס, איך האב אים געזאגט ער קען בעטן וואס ער וויל, ער וואלט געקענט האבן מיליאנען און מיליאנען גאלד און זילבער, ער האט אויף אלעם מוותר געווען, ער איז געווען ביזי מיט איין זאך אז יענער איד כאפט אים אויס אפאר מחטין וצנורות,

און פון דעם קאלד איז ער אוועק, ס'איז געווען זייער א גרויסע פראסט ווינטער, און פון דעם איז ער נעבעך אוועק, באקומען א לונגען ענטצינדונג און ער איז געשטארבן, איז די אלע מענטשן האבן געזאגט, אוי קיק זעסט, דער מענטש האט געכאפט א לונגען ענטצינדונג ווייל ס'איז געווען זייער קאלט, האט ר' חיים שמואלעוויטש מוחה געווען און ער האט געזאגט, ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז נישט אמת, ער איז נישט געשטארבן פון די גרויסע קעלט פון חודש שבט. ער איז געשטארבן פון די גזירה וואס דער אייבערשטער האט אויף אים אנגעשריבן ראש השנה, ווייל דעמאלטס איז נאך געווען, די זון האט נאך געשיינט, ס'איז נישט געווען קיין פראסט, אלעס איז אנגעשריבן פון ראש השנה. זיי דערציילן אמאל, דער הייליגער חזון איש איז געזעסן און ער האט געלערנט מיט אפאר תלמידים, פלוצלינג איז געקומען א פליג און עס האט אנגעהויבן צו מאכן בזזז בזזז, קיצור, האט דער תלמיד עס געוואלט פארטרייבן האט ער געמאכט אזוי מיט די הענט, אבער די פליג האט נישט געגעבן קיין שום רו, אזוי ווי די גמרא ברענגט אין מסכת ברכות דף ס"א, אמר רב, יצר הרע איז דומה לזבוב, ווי א פליג, ער האלט אין איין מאכן זזז, ער לויפט, ער לויפט, קענסט נישט פון אים פטור ווערן, אזוי דער יצר הרע וויל כסדר מכשיל זיין די מענטש. יעצט, דער תלמיד האט געזען אז ס'שטערט אים די פליג, האט ער זיך אויפגעשטעלט, ווייל ער האט אים געוואלט ארויסטרייבן פונעם צימער, זאגט אים דער חזון איש, בארואיג דיך, בארואיג דיך, דאס איז א ראש השנה'דיגע פליג. זאגט דער בחור וואס מיינט די רבי? די ראש השנה איז נגזר געווארן פונקטליך וויפיל יסורים מען זאל דורך גיין, און ס'איז נגזר געווארן אז אין די רגע וועט דורך גיין דא דער פליג, און ס'וועט אונז שטערן פון לערנען, און דאס איז אלעס פון הימל, ס'איז אויכעט באשטימט ווי לאנג ער זאל דא זיין, ווי לאנג ער זאל זיין אין דעם צימער, און ווען ער זאל ארויס גיין, און דאס איז אלעס פארשריבן געווארן אין ראש השנה, זעהן מיר פון דעם.

עס איז נאך נישט געווען אזא זאך וואס איז דארט געווען כשאר מציאה אזוי ווי יעדע מציאה, ממילא לא זכה האט ער נישט זוכה געווען, פארוואס ווייל דכשקנאו ווען ער האט עס געקויפט איז לא העלה על לבו איז אפילו נישט אויפגעגאנגען אויף זיין הארץ לקנות קונה צו זיין המטמון דאס וואס איז באהאלטן. הילכך וועגן דעם לא זכה אלא בדבר שרוצה לקנות, ער קען נישט זוכה זיין נאר א זאך וואס ער וויל זוכה זיין, און וחצרו קונה לו איז אין דעם חצר איז עס אים קונה בדבר הבא לחצרו א זאך וואס קומט אין זיין חצר אחר כך נאכדעם, אבל כאן דא שהיתה בו מקודם, ס'איז דארט געווען אבער ולא נתכוון און ער האט נישט מכוון געווען לא המוכר למכור, נישט דער מוכר צו פארקויפן, ולא הלוקח ליקח און נישט דער לוקח עס צו קויפן, ווייל זיי האבן אפילו נישט געוואוסט ס'איז דארט. לא קנה איז מען נישט קונה. הביא ראי' און ער ברענגט זיך א ראי'. מעשה אירע און ס'איז געווען א מעשה באחד שקנה בדיל מנגר עכו"ם איינער האט געקויפט פון א טישלער א גוי האט ער געקויפט בדיל. בדיל הייסט צין. בחזקת בדיל אז ער האט געקויפט צין. לכסות גגו ער געוואלט צודעקן דעם דאך. ושב נמלך און האָט ער זיך באַראָטן ומכרו און האָט עס פֿאַרקױפֿט לישראל אַחר פֿאַר אַן אַנדערן ייִד, ראובֿן האָט עס פֿאַרקױפֿט פֿאַר שמעון בחזקת בדיל, ואחר כך נמצא שהי' כּולו כּסף מבפֿנים, ס'איז פֿול מיט זילבער, ס'איז נישט קײן בדיל, ס'איז נישט קײן צין, אַך, בחוץ, היה מחופּה בבדיל, אױבן, כּדי מע זאָל עס נישט דערקענען אַז ס'איז זילבער און מע זאָל עס נישט גנבֿענען, האָט מען עס צוגעדעקט מיט בדיל. ופטרו הרב ר' לעזער ממיץ, ר' לעזער ממיץ האט אים געפאטערט אז ער מוז נישט צוריק געבן, כי אמר האט געזאגט שלא זכה בו ישראל, דער ישראל האט עס נישט זוכה געווען, דער ערשטער וואס האט עס פארקויפט פארן איד איז דאך געווען דער גוי, און נאכדעם האט עס דער איד פארקויפט פאר נאך א איד, איז דער איד האט נישט זוכה געווען, דער וואס האט עס געקויפט פונעם גוי, פארוואס כיוון שלא ידע, ער האט נישט געוואוסט, ולא נתכוון לקנות הכסף. והודה לו רבינו תם, מאור זרוע דאס איז פונעם אור זרוע. ס'איז דא אינטערעסאנטע זאך, די גוים האבן די גויאישע צדקות פאר די חגאות, איז די אלע קויפן, און ס'איז דא אסאך מאל פאלט אריין ביי זיי ירושות פון מענטשן וואס זיי האבן נישט קיין יורשים, פאלט צו זיי אריין אמאל הייזער, אזוי ווי ס'איז דא למשל יונייטעד וועי, סעלוועישן, סאלוועישן ארמי, און די אלע רואינע צדקות וואס ס'איז דא. איז געווען איינער האט געקויפט פון סעלוועישן ארמי איינער האט עס דאונעיטעט א הויז א פון זיין טאטן ס'האט אים שוין נישט אויסגעפעלט איז געגאנגען איינער צוגעקויפט פאר פינף טויזנט דאלער איז ער געגאנגען ער האט ארויסגעווארפן אלע דזשאנק האט ער געזעהן אז מ'קען נישט זיצן אויפן קאוטש געהעריג האט ער דארט געטראפן הונדערט טויזנט דאלער אריינגעשטופט אין דעם קאוטש ווייל די קאוטש האט געהאט אזא וואס מ'זיצט אויף דעם בקיצור ער איז געגאנגען ער האט עס צוריק געגעבן. ס'איז געווען א מורא'דיגע שיינע זאך, יעצט למעשה על פי הלכה וואלט ער עס נישט געדארפט צוריק געבן, ווייל ס'האט עס קיינער נישט קונה געווען, דער ערשטער וואס האט עס געהאט, ניין, יעצט למעשה על פי הלכה, דער ערשטער האט עס אויפגעגעבן, איז עס שוין נישט זיין, דער וואס האט עס באקומען אין זיין הענט, ער האט געזעהן וואס ער האט, דער האט עס אין זינען געהאט קונה צו זיין, דאס איז הלכה'דיג, אבער יענער איז געווען א גוי. בקיצור, טאמער דער איד האט נישט געוואוסט און ער האט עס פארקויפט, איז עס דעם צווייטנס. טאמער דער איד האט נישט געוואוסט און ער האט עס פארקויפט, און דער צווייטער האט עס קונה געווען, איז עס דעם צווייטנס. און דאס דארף מען זיך אויפוועקן, און דאס איז דער פשט אין שיר השירים אין קפיטל ו' פסוק ג', אני לדודי ודודי לי, אז דאס זענען די ראשי תיבות פון אלול, אלול איז אזא צייט וואס דער אייבערשטער איז צו אונז מיט א ווארעמקייט, אזוי ווי דער הייליגער תניא איז מסביר, מלך בשדה, ער האט א גאנצע מאמר אויף דעם. שווער צוצוקומען צום קעניג, בפרט נאך ווען ער זיצט אין זיין פאלאץ, אבער ווען ער גייט ארויס אין פעלד איז זייער גרינג צוצוקומען, איז במילא איז יעצט די צייט מען זאל אריינכאפן נאך וויפיל ס'איז איבערגעבליבן. יעצט, משה רבינו האט געזאגט ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור, ווען איז דאס געווען בעת ההיא? דאס איז חודש אלול ווען מען שטייט פארן אייבערשטן, האט משה רבינו גע'פועל'ט, אז אלע תפילות זאלן ארויף גיין צום כסא הכבוד, וויאזוי האט ער עס געפועל'ט? דורך דעם וואס ער האט זיך געשלאגן מיט סיחון ועוג ס'איז ידוע אין מדרש רבה פרשה י ט קאפיטל י ח אז די מלחמה איז געווען אין חודש אלול, און וואס איז געווען סיחון ועוג? בני יששכר איז מסביר אז סיחון ועוג זענען געווען די מזוזה פון ארץ ישראל, וועגן דעם אז בלק האט געזען אז מ'האט איינגענומען סיחון ועוג האט ער אנגעהויבן מורא צו האבן ווייל ער האט זיך דאך פארלאזט, אויף די קליפה פון סיחון ועוג, סתם איז ווייל זיי זענען געווען שטארק, אבער עס איז דא א טיף ווארט ווי דער בני יששכר זאגט, ער האט זיך פארלאזט אויף די קליפה און ער האט נישט געהאלטן אז די אידן קענען דאס דורכקומען, יעצט אז זיי האבן עס דורכגעבראכן האט ער געוואוסט אז זיי זיין קליפה זיכער קענען דורכברעכן, יעצט זיי ווערן אנגערופן די מזוזה. פון די קליפות פון ארץ ישראל במילא ווען משה רבינו האט זיי איינגענומען און האבן זיך געעפנט די שערי קדושה, און די שערי קדושה איז געבליבן עד סוף כל הדורות אז דער חודש אלול זענען אפן אלע טויערן אויף אייביג, דאס איז פשט אין פסוק ואתחנן אזוי זאגט דער בני יששכר ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור כ'האב געבעטן דעם אייבערשטן אז בעת ההיא ווען ס'וועט קומען די צייט פון אלול איז לאמור. זאלסטו זאגן פאר די דורות אז יעצט ס'וועט זיין אפען יעדן חודש אלול וועט זיין אפען די טויערן און מ'עט קענען אייננעמען די גרעסטע קליפות אפילו אזאלעכע קליפות ווי סיחון ועוג. מ'דערציילט א מעשה פון נתיבות שלום פון סלאנים, איינמאל חודש אב איז ער זייער שוואך געווארן און די דאקטוירים האבן געזאגט מען דארף שוין מאכן אן אפערעישן האט ער געזאגט ניין ער וויל נישט, האבן זיי געזאגט אז טאמער ער עט נישט מאכן ווער ווייסט וואס עט זיין, האט ער געזאגט ניין מוצאי יום כיפור בין איך מסכים עס צו מאכן. פרוי מיט די קינדער מיט די נאנטע האבן אים געבעטען ער זאל עס נישט אפשטופן ווייל די דאקטער זאגט ער איז אין א גרויסע סכנה. למעשה האט ער זיך נישט געלאזט ער האט געזאגט איך וויל ווארטן ביז נאך יום כיפור. עניוועי ס'איז געקומען יום כיפור נאך יום כיפור איז געגאנגען נאכאמאל צום דאקטער מ'האט געמאכט די אלע טעסטס האט מען געזען ער ברויך עס נישט האבן. האט זיך אנגערופן דער דאקטער זעסט דאס וואס דו האסט געצויגן די צייט דאס איז געווען גוט פאר דיר. ווייל אזוי איז עס פון זיך אליינס אוועק. האט דער נתיבות שלום אויף אים געשריגן דאס איז נישט ווייל כ'האב געצויגן די צייט, דאס איז ווייל איך בין דורך די הייליגע טעג אלול און תשרי ביז יום כיפור האב איך אויסגעבעטן ביים אייבערשטן מען קען דעם גרעסטן גזר דין מבטל זיין אים צו צורייסן און מען קען אלע פון אלע קרענק פטור ווערן, כ'האב ענק שוין געזאגט, א געוואוינהייט וואס א מענטש האט, למשל ער האט דראגס, דאס איז די גרעסטע קראנקייט וואס איז דא, מען קען בעטן ביים אייבערשטן איך וויל דערפון פטור ווערן וועט דיר דער אייבערשטער נאכגעבן וועסט פטור ווערן, די זעלבע אויכעט מיט דעם פגם הברית, שוין אזויפיל יארן צוגעוואוינט מען בעט דעם אייבערשטן איך בעט דיך איך וויל ארויסקריכן דערפון וועסטו זען דו'סט פטור ווערן. יעצט דער תניא רופט עס אן א מלך בשדה, ס'ווערט געברענגט. אז דער צאר ניקאליי, ער פלעגט ארום גיין מיט געהעריגע קליידער פון ציוויל מען זאל נישט דערקענען, און אזוי האט ער אויסגעהערט וואס מען רעדט אויף אים, און ממילא האט ער געוואוסט נאכדעם אן וועם זיך נוקם צו זיין און אזוי ווייטער. ציילט מען א מעשה אז ער איז אמאל געגאנגען, די מענטשן זענען געזעסן, איך ווייס אין א פארק, און ער האט אויסגעהערט וואס יעדער רעדט, בקיצור, ער געט א פרעג, וואס וואלט מען געטון ווען דער קעניג קומט ווען יעצט דא צו גיין? האט זיך איינער אנגערופן, ער וואלט געבעטן אז דער קעניג זאל אים ארייננעמען אין פאלאץ, די צווייטער האט זיך אנגערופן אז ער וואלט געבעטן א גרויסן סכום פון קעניג, די דריטער האט זיך אנגערופן, העהה, מאכסט דיך נאריש, דער קעניג איז דאך נישט דא, וואס זאל מען סתם צו פילאסעפייזן? און ער רופט זיך אן לאמיר לעבן אין ריאליטי, טו מיר א טובה און לאז דיך אפ, ס'איז סתם דברים בטלים. א טאג שפעטער קריגן זיי א שליח פונעם קעניג, און דער וואס האט געבעטן, יעדער וואס האט געבעטן דעם האט מען געגעבן, דער דריטער, דער לעצטער, וואס ער האט געבעטן אז מען זאל אים אפלאזן, ס'איז נישט דא קיין קעניג, דער קעניג איז נישט דא, ס'איז אלעס שטותים מיט נארישקייטן, איז ער האט געזען אז ער האט טאקע.

אז די ימים נוראים האט א מענטש א כח מחליט צו זיין צו ער זאל זיך אריינשרייבן בספרן של צדיקים אדער חס ושלום אין די אנדערע ספרים, די מענטש באקומט אזא כח פון הימל אז ער אליינס גייט זיך אריינשרייבן, ער באקומט א רעכט זיך אריינצושרייבן, אזוי הויעך זענען די טעג. יעצט, אין ספר פנים יפות פרשת אחרי איז זאגט ער דארטן א שיינעם דרש.

עס קענסטו זעהן פון דעם אז דער אלול וואס מען וויל זיך אליינס אריינשרייבן שרייבט מען זיך אריין און דעמאלטס קומט דער דרשו השם בהמצאו אויף די עשרת ימי תשובה סאו דער אלול איז נאך אסאך העכער פון די עשרת ימי תשובה. יעצט אינעם טור אין סימן תקפ"א שטייט וכל המוסיף ולבקש רחמים בימים אלו ווער ס'בעהט זיך מוסיף מבקש זיין רחמים זכות הוא לו. יעצט ס'ווערט געברענגט אין לקט יושר חלק א'. אז דער גאון רעדט דארטן פונעם תרומת הדשן, פלעגט זינגען פון ראש חודש אלול ביז נאך יום כיפור, ביי ברוך שאמר פלעגט ער זינגען א ניגון, און ער פלעגט זינגען א שעה אחת, א גאנצע שעה האט עס געדוירט, ווייל ער האט מאריך געווען אין די תפילות מער ווי א גאנץ יאר. יעצט דער ספר שבט מוסר פרק כ"ז ברענגט א משל, א מענטש איז געגאנגען שפאצירן, און פלוצלינג איז ער אריינגעפאלן אין א לייבן גריב, און דארטן זיצן דריי הונגעריגע לייבן ווייל זיי קענען נישט ארויסקומען אויך נישט, און ער האט געזען אז טאמער פאלט ער אראפ איז ער אויף צרות, האט ער אבער באמערקט אז ס'איז דא א שטיק האלץ וואס ער קען זיך אין דעם אנכאפן, און ער הענגט אויף דעם האלץ, פלוצלינג קומט אזא חיה וואס הייבט אן צו קראצן דעם האלץ, און ער זעט אז. טאמער די חיה קראצט אפ דעם האלץ פאלט ער אראפ איז ער פיניש. זאגט ער דער שבט מוסר, א מענטש א גאנץ יאר זיצט אינעם לייבן גריב, ער גייט נאך נאכן יצר הרע, קומט יעצט חודש אלול געט אים דער אייבישטער א מתנה טובה אז ער זאל זיך קענען אנכאפן און ער זאל נישט אראפפאלן און ער זאל קענען זיך אויסבעטן א גוט געבענטשט יאר. איז פארשטייט זיך אליינס אז קיינער געט נישט אויף אזא אפערטונעטי ווייל טאמער פאלט ער אראפ איז ער פערטיג. יעצט א מענטש דארף האלטן אין איין בעטן דעם אייבערשטן און איך האב ענק שוין געזאגט בעטן דעם אייבערשטן מיינט מען נישט דווקא אויף לשון קודש מען קען אויף אידיש אויך בעטן דעם אייבערשטן אוודאי מען דארף דאווענען דעם נוסח הקבוע אבער די עיקר איז מען דארף בעטן דעם אייבערשטן אויף עני לשון וואס דאס איז יעצט א מענטש דארף אויך גלייבן אז דער אייבערשטער הערט אויס זיינע תפילות און ער וועט ענטפערן זיינע תפילות. אין רשי אין תהלים קפיטל לז פסוק כג זאגט רשי אויפן פסוק ולא יאשמו כל החוסים בו לא יתחרטו לומר אשמנו, ס'וועט קיינמאל נישט א מענטש וועט נישט חרטה האבן צו זאגן איך האב געזינדיגט שחסינו בך, אז אונז האבן מיר זיך פארלאזט אויפן אייבערשטן, ווייל דורך דעם וואס מען פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן עט א מענטש קיינמאל נישט צוקומען צו קיין חרטה אז ער האט זיך פארלאזט אויפן אייבערשטן, אדרבה נאר גוטס וועט אים נאכלויפן דורך די אמונה. יעצט, דער הייליגער רמבן שרייבט אין פרשת שמות קאפיטל ד' פסוק י', וועגן דעם האט דער אייבערשטער נישט אויסגעהיילט משה רבינו פון זיין מום וואס ער איז געווען אן ערל שפתים, פארוואס איז משה רבינו געווען אן ערל שפתים? ווייל ער איז געזעסן ביים פרעה'ן אין שטוב אויף די שטיל לעבן פרעה'ן און האט ער אראפגענומען פרעה'ס קרוין, האט ער אראפגענומען פרעה'ס קרוין איז ער געווען א מורד במלכות האט מען אים געוואלט הרג'נען. געווען איינער פון די מלאכים איז געקומען פון הימל און זיי האבן געזאגט, ער איז א נאריש יונגל, ער האט נישט געמיינט עפעס, ווייל פרעה האט שוין געמיינט אז דאס מיינט אז ער עט אראפנעמען זיין קרוין, וואס באמת איז טאקע אזוי געווען, שפעטער האט ער געזאגט, נע, ער איז א נאריש יונגל, האט ער געזאגט, ווייסטו וואס, ברענג אהער דא א טעלער גאלד און א טעלער פייער, וועסטו זען וועלכעס ער עט אנרירן. איז געגאנגען משה רבינו און האט אנגערירט דעם פייער, און האט זיך געגעבן א קלאפ אויף די ליפן, איז ער געווארן אן ערל שפתים, האט פרעה געזען אז עס איז טאקע א נאריש יונגל. אה, מען געט דיר גאלד און מען געט דיר א ברענעדיגע קויל, וואס כאפסטו אן די קויל? האט ער אים נישט געהארגעט. זאגט די רמבן, און פארוואס האט דער אייבערשטער נישט אויסגעהיילט משה רבינו'ן? זאגט דער הייליגער רמבן, כי לא התפלל ולא ביקש על כך מאת השם, ווייל ער האט נישט מתפלל געווען און ער האט נישט געבעטן פונעם אייבערשטן. זעסטו דאך פון דעם אז אלעס ווענדט זיך מיטן תפילה, אז מען איז מתפלל געט דער אייבערשטער, און אז נישט געט ער נישט. איז די רמבן לייגט דערצו, אז משה רבינו האט געוואוסט אז דער אייבערשטער קען אים אויסהיילן מיט כח התפילה, פארוואס האט ער טאקע נישט מתפלל געווען? ווייל ער האט נישט געוואלט זיין דער שליח אז ער זאל ארויסלייזן די אידן פון מצרים, ווייל ער האט געוואוסט אז דאס איז זייער א שווערע ארבעט און ער האט זיך עס נישט געוואלט אונטערנעמען. האט ער פארשטאנען אז אויב ער איז א כבד פה און א כבד לשון, ער קען נישט רעדן געהעריג, עט מען אים נישט קענען מאכן א שליח צו גיין צו א קעניג. יעצט די גמרא לערנט אונז אין מסכת ברכות דף ו עמוד ב אז תפילה איז איינע פון די זאכן וואס עס שטייט ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בו, און מענטשן זענען מזלזל, א מענטש וועט מאכן אלע קאמבינאציעס וויאזוי ער זאל מאכן געלט אהער און אהין אהין און אהער, און פארגעסן איין זאך זאגן הייליגער באשעפער העלף מיר, און דורך די תפילה קען מען פועל'ן די גרעסטע זאכן. יעצט דער בעל דבר קומט צום מענטש מיט אלע מיני וועגן, ער רעדט איין פארן מענטש אזוי, משה רבינו, יא זיינע תפילות וואלטן געווארן אנגענומען, יא משה רבינו איז דאך א גרויסער צדיק געווען, פון דעם גרויסן צדיק הערט דער אייבערשטער אויס די תפילות ווייל ער איז א גרויסער צדיק, יא, אבער ווען ס'קומט צו אזא פשוט'ן מענטש אזוי ווי איך, דאס האט נישט קיין שום ממש, ווייל איך בין גארנישט, ממילא זענען מיינע תפילות אויך גארנישט, אזוי קומט דער בעל דבר און ער רעדט איין פארן מענטש. וויל איך מסביר זיין אז דאס איז נישט מער ווי שטותים מיט נארישקייט אין ספר העיקרים, ס'איז אזוי ווי די רמב"ם האט געמאכט די דרייצן אני מאמין ס'איז דא א ספר העיקרים ער האט געמאכט אז ס'איז דא דריי עיקרים און רמב"ם האט צוגעלייגט נאך איז אין מאמר רביעי פרק ט"ז זאגט ער אזוי אף אויך אם יהיה המתפלל בתכלית הרוע דער וואס ער דאווענט איז אין תכלית פון שלעכטס

אז ווען דער אייבישטער האט געהייסן פאר משה רבינו'ן ער זאל ווארענען פרעה'ן אויף די מכות, האט אים דער אייבישטער געזאגט לך אל פרעה בבוקר, גיי אינדערפרי צו פרעה'ן זאלסט אים מודיע זיין אז ס'גייען קומען מכות, זאגן די חזל דעם טעם פארוואס דער אייבישטער האט אים געהייסן ער זאל גיין אינדערפרי צו פרעה'ן, ווייל פרעה האט געוואלט.

העיקרים, איז דארף מען פארשטיין אז תפילה איז אזוי גרויס אז א רשע גמור ער ווי א אפיקורס ווי פרעה האט געשריגן מי ה' אשר אשמע בקולו, די מדרש ברענגט ער האט געזאגט לי יאור ואני עשיתי, ער האט געזאגט פאר משה רבינו וואס דו האסט עפעס א באשעפער האסטו? איך בין דער באשעפער, איך האב דעם טייך און איך האב אים באשאפן, און ער איז געווען א גרויסער כישוף מאכער און ער האט געזאגט אז ער איז גאר דער גאט, און ער האט משעבד געווען כלל ישראל בפרך מיט גרויסע אכזריות צוויי הונדערט. און צען יאר, און עם כל זה האט משה געמוזט מאכן א תחבולה ער זאל נישט מתפלל זיין צום אייבערשטן, ווייל ווען ער וואלט ווען מתפלל געווען פארן אייבערשטען וואלט עם דער אייבערשטער נישט געשיקט די מכות, ווייל תפילה העלפט, יעצט מה דאך אויף אזא רשע ווי פרעה, זאגט אויס דער מדרש, כל שכן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר אויף א איד וואס ער איז אין א מצב, און ער דארף אנקומען צום אייבערשטן, מען דארף אייביג אנקומען, נאר ס'מאכט זיך אים אמאל א שווערערע מצב, איז זיכער אז די תפילות מאכן פירות און פירי פירות, און בפרט נאך אין די טעג וועט דער אייבערשטער אננעמען די תפילות לרחמים ולרצון. יעצט דער הייליגער אור החיים הקדוש ברענגט אין פרשת כי תצא אויפן פסוק אין דברים כ"א פסוק י"ג, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, דאס איז מרומז אויפן חודש אלול וואס דעמאלטס דארף מען אן. צו וויינען, מען דארף וויינען פארן אייבערשטן, וישבה בביתך, מען דארף זיצן אין בית מדרש אינעם אייבערשטנ'ס הויז און מען זאל מתוודה זיין אלעס וואס מען האט געזינדיגט, און מען דארף זיך גוט באטראכטן אז אביה ואמה דאס איז דער אייבערשטער און די שכינה הקדושה וואסערא פירוד מ'האט געמאכט דורך די עבירות, דער אייבערשטער איז הלא הוא אביך קנך, אמה דאס איז כנסת ישראל, אזוי שטייט אין מסכת ברכות דף ל"ה עמוד ב', זאגט די תורה ווען איז דאס? דער חודש אלול וואס דאס איז מסוגל צו תשובה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין בית שמואל אין אבן עזרא סימן קכ"ו סעיף קטן ז' אז ביי גט שרייבט מען ירח פלוני, מען שרייבט נישט חודש פלוני אזוי ווי מען שרייבט ביי כתובה, נאר מען שרייבט ירח. פארוואס? זאגט ער ווייל ס'שטייט אין דברים קפיטל ל"ג פסוק י"ד שטייט גרש ירחים. יעצט, אין חודש וואס הייסט ירח דאס איז אלול. וועגן דעם שרייבט מען ביי גט ירח נישט חודש, קומט אויס אז אינעם חודש וואס דאס הייסט ירח קען מען אויסרייסן און גט'ן דעם גאנצן סטרא אחרא מיט אלעם שלעכטן וואס מען האט, אלע שורש פורה ראש ולענה, דאס איז די ראשי תיבות שופר, ווערט אלעס בטל דורכ'ן קול שופר, וועגן דעם איז עס גרש ירחים אז אלע שלעכטע זאכן ווערט פארטריבן אין דעם חודש, וועגן דעם אויך ווען מען געט א גט, שרייבט מען ירח, ווייל א מענטש גט דאך נישט נאר טאמער ער מוז זיך גט'ן, אזוי ווי ס'שטייט נאר אז טאמער זי איז נישט ערליך איז במילא, דאס איז דער מליצה פון גרש. יעצט דער הייליגער בעלזער רב ר' ישכר דוב האט געזאגט, שטייט אין פסוק אין בראשית ל ג פסוק כ ט, אז לבן האט געזאגט פאר יעקב, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, איך קען דיר טון שלעכטס, אבער ואלקי אביכם אמש, די פאטער פון דיין טאטן, נעכטן אמר אלי האט מיר געזאגט לאמר השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע, דער הייליגער בעלזער רב געזאגט די ראשי תיבות פון תיבת אמש איז שבת מברכין אלול, פון ווען מען הייבט אן שבת מברכין אלול קען זיך א מענטש מקבל זיין אז אלע שלעכטס זאל זיך אים איבערדרייען, דאס איז די פשט אמש אמר אלי לאמר השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. קיין שום שלעכטס טאר מען נישט רעדן אויף קיין איד, אלע מקטריגים שטאפן זיך צו דאס מויל, און דער אייבערשטער כביכול ווארט אויף די טעג, דער שפת אמת אין אלול שנת תרמ ד זאגט, עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, פון אנפאנג יאר ווארט דער אייבערשטער שוין א גאנץ יאר,

יעצט וואס איז דאס דאס תשובה וואס מען דארף טוען אין אלול, זאגט די רמב ם אין הלכות תשובה פרק ב' הלכה ב', ומהי התשובה, הוא שיעזוב החוטא חטאו, דעטס איט, ער מוז אפלאזן אלע שלעכטע וועגן, ויסירו במחשבתו, ער זאל עס ארויסנעמען פון זיין מחשבה, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, ער וועט עס מער נישט טון, ס'איז גרינג צו זאגן אבער. יו העוו טו, מען מוז באמת האבן א קבלה אז מען גייט עס נישט טון נאכאמאל, און ממילא בהיותו נקי מהחטאים וועט ער זוכה זיין אז מען וועט אים געבן א גוט קוויטל. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין צל ח אין דרש א', אות ו' ביז ח', ברענגט ער בשם הכל בו, ס'ווערט אויך געברענגט אין יפה תואר אויף מדרש פרשת אמור, דער שטן איז דאך דער יצר הרע. ער זאַמלט אָן אַ גאַנץ יאָר פּעקלעך פֿון ייִדישע עבֿירות, ער זאָל זיי אַוועקלייגן פֿאַרן אייבערשטן, און ווען דער יום-הדין וועט זײַן לעבעדיק. מע דאַרף אָבער וויסן, אַז סע דאַרף זײַן צוויי עדות. די תּורה גייט אַלעס על-פּי שניים עדים. דרייט ער זיך צו דער זון און צו דער לבֿנה, זאָלן אים קומען העלפֿן עדות זאָגן, ווײַל זיי האָבן דאָך געשײַנט. ס'איז געווען אָדער די זון, אָדער די לבֿנה, אָדער האָט מען געטאָן די זינד בײַטאָג אָדער בײַנאַכט. יעצט, דער, די לבנה איז יעצט באדעקט, קען נישט זאגן קיין עדות, איך נעם אן דער אייבערשטער געמאכט בכסה ליום חגנו, אזוי שטייט אין תהלים פ' קאפיטל פ' א פסוק ד', אה, דער שטן איז זיך אבער נישט מייאש, און ער טענה'ט אבער אז אונז פסק'ענען מסכת קידושין דף ס ו עמוד ב' אז אן עד אחד איז נאמן עדות צו זאגן אויף מומים שבגופו, א מענטש האט מומים שבגופו איז איין עדות אויכעט באגלייבט. איז במילא איז אזוי, ווען א מענטש האט מומים שבגופו, ער האט געזינדיגט מיט חטא הידוע, ער האט געטוהן ש, הוצאת זרע לבטלה, ער האט געטוהן אלע אנדערע עבירות, ער האט געטוהן משכב זכר, מיט מויל האט ער גערעדט לשון הרע, ער האט גע'גנב'עט פון מענטשן, ער האט גע'גזל'ט, ער האט געגעבן מענטשן שלעכטע עצות, ער האט געקוקט ווי מען טאר נישט, קומט אויס אז דאס איז אלעס מומים אין זיין גוף, אויף דעם איז גענוג די זון אליינס אז ס'זאל עדות זאגן, מען דארף נישט קיין צוויי. עדות דארף מען אבער תשובה טוהן, און אז מען טוט תשובה, מען נעמט זיך אונטער מ'עט עס מער נישט טוהן, דעמאלטס ווערט עס אויסגעמעקט. זאגט דער צל ח, דאס איז די מרומז אינעם פסוק אין דברים קפיטל כ ג פסוק י ב, והיה לפנות ערב, ס'וועט קומען פארנאכטס, ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה, פארוואס מיינט דאס לפנות ערב מיינט מען ס'וועט קומען פאר ראש השנה, ירחץ במים זאל ער זיך וואשן, מיט טרערן זאל ער זיך וואשן, אדער ער זאל גיין אין מקווה, פארשטייט זיך נאר אין א כשר'ע מקווה, וועט ער אראפנעמען אלע פגמים פון זיין גוף דורך די תשובה בדמעות שליש, ממילא עט עס נישט זיין מער עבירות שבגופו, איז כבוא השמש ווען די זון עט אונטערגיין, דאס מיינט ווען די זון עט קומען זאגן עדות, עט דאך די זון נאר זיין איינער אליינס, און ביי איינעם אליינס האבן מיר דאך יעצט געשמועסט קען מען נישט זאגן עדות, ממילא וועלן די אידישע קינדער זוכה זיין לבוא אל תוך המח. נה שכינה ויצאו זכאים בדין. יעצט דער ארי הקדוש זאגט אז ס'איז דא א פסוק אין ישעיה קאפיטל מ ג פסוק ט ז הנותן בים דרך דאס איז מרומז אויף חודש אלול הנותן בים דרך. יעצט ס'איז דא אין דעם הונדערט און הונדערטער פשטים. פשוט איז יעדער פארט צו זיין רבי'ן פארט ער אריבערן ים, מ'פארט אויף אומאן פארט מען אריבערן ים, אבער דער אמת'ער טייטש איז אזוי, אזוי ווי א שיף וואס ס'פארט אין ים, פאר ס'איז געפארן זעט מען נישט קיין צייכן אין ים. נאכדעם וואס ס'איז דורך געפארן זעט מען אויך שוין נישט קיין צייכן ווייל ס'געט א גיי צוריק די וואסער, די זעלבע די טעג זענען מסוגל אויסצומעקן אלע חטאים און עוונות און פשעים אז ס'זאל אפילו נישט בלייבן קיין זכר, אזוי הויך זענען די הייליגע טעג, טעג פון אלול און פון עשרת ימי תשובה, ממילא מען קומט אריין אין ראש השנה קומט מען אריין בקדושה וטהרה אזוי ווי א קטן שנולד וואס ער איז ריין פון אלע שמץ עבירה ועוון. אבער נאר ווען איז דאס? טאמער מען פירט זיך אויף אין די טעג אזוי ווי עס דארף צו זיין, און טאמער נישט, האסט דאך גארנישט אויפגעטון. יעצט וויל איך אביסל צוגיין פונקטליך, מער רעדן באריכות, וואס דאס איז ראש השנה, וואס מ'איז מקבל אויף זיך די מל' מלכות שמים, דער אייבערשטער איז דאך א קעניג ביז יעצט אויך, און נאכדעם ווען אונז וועמען נישט דא זיין עט דער אייבערשטער אויך זיין קעניג, וואס איז דער ענין פון ראש השנה, וואס טוהן מיר אונז? מיט דעם קבלת עול מלכות שמים. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין ליקוטי אמרים פונעם תניא צו פרק מ ט, אז די עיקר מצוה פון קרישמע איז אז מ'זאל מקבל זיין אויף זיך דעם עול מלכות שמים, און מ'זאל אלעס מפקיר זיין וועגן אז מ'זאל קענען צוקומען זיך מדבק צו זיין צום אייבערשטן בדביקה, מיט א באהעפטונג. חשיקה מיט א גליסטונג ובחפיצה און אויכעט ער זאל וועלן און כדי אז ס'זאל קענען צוקומען פון א גוף גשמי און א חומרי, א מענטש וואס איז א חומר זאל קענען צוקומען צו אזא מדריגה האבן די חזל מתקן געווען אז מ'זאל זאגן פאר די קרישמע זאל מען זאגן די ברכות קרישמע. וואס דארטן זאגט מען דעם ענין און דעם סדר פון די מלאכים וואס זיי שטייען ברומו של עולם ומשמיעים ביראה יחד בקול דברי אלוקים חיים ומלך עולם און זיי זאגן קדוש קדוש קדוש און זיי זאגן ומברכין ומשבחין ומפארין ומעריצין ומקדישין וממליכין וואס זיי טוען די אלע זאכן הייליגן דעם נאמען פונעם בורא יתברך שמו. ממילא עט א מענטש אנהייבן צו פארשטיין אז אלעס ווערט בטל פאר'ן גרויסן הייליגן באשעפער פאר זיין גרויסע קדושה פאר זיין גרויסן אור וואס דאס באשיינט די גאנצע וועלט. נאכדעם ווען ער עט האבן די ידיעה און ער עט זיך עס אריינבאקן אין הארץ, הייבט מען אן די צווייטע ברכה, אהבה רבה צו אהבת עולם, דארטן זאגט מען אז דער אייבערשטער לאזט איבער אלע הערשאפטן פון הימל, אלע מלאכים, אלע שרפים, און ער ברענגט אראפ זיין שכינה דא ביי אונז, ביי כלל ישראל, און ער האט אונז ליב, אהבה רבה אהבתנו ה' אלוקינו. יעצט, ווען א מענטש איז זיך דאס מתבונן, פאר ער גייט צו צו קרישמע, איז ער זיכער אינטערעסירט אויפצוגעבן אלע תאוות און תענוגים און אלע הבלי עולם הזה, ער זאל קענען זיין בדביקות מיטן הייליגן באשעפער. יעצט דער עיקר תכלית פון ראש השנה איז, אזוי ווי די גמרא זאגט, כדי שתמליכוני עליך, זאלסט מיך מאכן קעניגן אויף אים, און ער זאל מקבל זיין דעם עול פונעם הייליגן באשעפער, דעם עול מלכות שמים, דעם עול תורה, און. ער זאל עס מקבל זיין באהבה און ער זאל עס וועלן ווייטער פירן מיט א שטארקייט. ממילא, עס קומען די טעג פון פאר ראש השנה, דארף מען זיך אנהייבן מתבונן צו זיין אין גדלות הבורא יתברך שמו, אז דער אייבערשטער האט אלעס איבערגעלאזט עליונים ותחתונים נאר אבי אידן זאלן אים קענען ממליך זיין אויף זיך. יעצט דאס איז באמת דער גאנצער תכלית פון ראש השנה, מענטשן הייבן אן זיך צו ברעכן קאפ, כ'האב געזינדיגט, און ראש השנה הייבט מען אן תשובה צו טון, ראש השנה איז בכלל נישט געמאכט פאר תשובה, ווייל אז דו האסט דאך נישט קיין קעניג, האסטו נישט פאר וועם דו האסט געזינדיגט, האסטו נישט פאר וועם תשובה צו טון, קודם דארפסטו דאך ממליך זיין א קעניג, יעצט הגם דער אייבערשטער איז די קעניג די גאנצע צייט, אבער דעמאלטס האסטו דאך געזינדיגט, וועגן דעם שטייט פון אר"י הקדוש אז מ'טאר אפילו נישט מזכיר זיין קיין חטאים ראש השנה. יעצט א אינטערעסאנטע זאך, דער מגן אברהם אין אורח חיים סימן תקפ"א, סעיף קטן ט', זאגט אז דריי טעג פאר ראש השנה זאל זיך די בעל תוקע'ס מיט די שליח ציבור'ס פורש זיין פון אלע זייערע עניינים און זאלן מעיין זיין אז זיי זענען די שליח ציבור, מען זאל יעדן איינעם פעסט פארשטיין, דערציילט א מעשה, א איד געווען א בעל תוקע, האט ער געפרעגט דעם בעלזער רב, ר' אהרעלע'ן, וואס זאל איך אינזין האבן ביי די תקיעות, האט ער געזאגט, בשעת די תקיעות זאלסטו מכוון זיין רחמנא אמר תקעו, מקיים זיין א מצות עשה דאורייתא, נאר א גאנץ יאר זאלסטו געדענקען אז דו ביסט א בעל תוקע. שטייט אז מען זאל זיך אויכעט, די וואס מען האט ערוועלט ער זאל זיין דער בעל תוקע און דער שליח ציבור, דארפן זיך מתבודד זיין אין די דריי טעג, אז זיי זענען די שליחים פאר כלל ישראל, זאגט אבער דער הייליגער חתם סופר אין די דרשות חלק ב' עמוד שנ"ו דיבור המתחיל אך, זאגט דער הייליגער חתם סופר אז דאס איז גוט געווען אמאל, בדורות הראשונים איז דאס געזאגט געווארן ווייל זיי זענען געווען א שליח ציבור און זיי האבן געבלאזן, זענען געווען מענטשן וואס זיי זענען געווען תלמידי חכמים, זיי האבן געקענט מכוון זיין די אלע סודות, און זיי האבן געקענט מכוון זיין לאביהם שבשמים אזוי ווי עס ברויך צו זיין, און אמאל. פלעגט מען צו די דערפער אידן מיט אלע האבן נישט געקענט דאווענען, נישט געקענט די אלע זאכן, פלעגן זיי אויסהערן וועגן דעם דא פלעצער ווי מען זאגט הויעך, למשל אין וויזשניץ, רבי חיים מאיר פלעגט זאגן די שטילע שמונה עשרה אזוי הויעך ווי די הויעכע שמונה עשרה, מען האט נישט געקענט מיטזאגן, איז דעמאלטס איז געווען א צייט וואס דער שליח ציבור איז געווען פאראנטווארטליך און דער בעל תוקע, זאגט אבער דער הייליגער חתם סופר אך בעוונותינו הרבים, אפס כל אלה ואנשי אמונה אבדו. ס'איז נישט דא מער די זאכן, די אנשי אמונה זענען פארלוירן געווארן, ווי צייג מיר על גחלים ריקים און אונז שטעל מיר זיך אויף, אוי וויי, אונז שטעל מיר זיך אויף ליידיגע קוילן, אין לנו אלא שכל אחד ואחד ישא בעד עצמו רינה ותפילה, יעדער איינער זאל פאר זיך דאווענען, קיצור עוועריבאדי איז אן היז און. ויתבודד לעצמו ג' ימים ממילא זאל די דריי טעג זיך אליינס מתבודד זיין און מתבונן זיין, נישט דא קיין לויערס, דו מוזט אליינס קומען פעיסן ריאליטי. אולי יתעשת האלוקים לנו, אפשר קען אונז דער אייבערשטער אויך זיך מרחם זיין ולא יסמוך על שליח ציבור מען זאל זיך נישט פארלאזן אויפן שליח ציבור או תלמידי חכמים. ואז יהא ליקוסיו וליחוסיו. חיים טובים ארוכים ושלום אמן כן יהי רצון. דאס זאגט דער הייליגער חתם סופר בימיו ווען ס'איז נאך געווען א דור דעה, יעצט וואס זאל מען שוין אונז זאגן? און ער טייטשט מיט דעם אריין שיינעם פסוק אין תהלים מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קדשו, בקיצור ס'ווענדט זיך יעדער איינער מוז אליינס. זיך מקבל זיין, און יעדער איינער מוז אליינס טון מעשים, ס'עט דיר גארנישט העלפן גיין צו דעם רעבן צו יענעם רעבן, די אלע זאכן זענען שוואך, עניוועי דער רבי אליין דארף אויכעט האבן איינער וואס זאל קענען זאגן אז ער ווייסט וואס ער טוט, שוין יעצט קומט אויס דו מוזט אליינס מקבל זיין אויף דיר דעם מלכות פונעם אייבערשטן, יעצט דער הייליגער מאור ושמש ברענגט אין רמזי ראש השנה דיבור המתחיל ואמרו לפני, אז מען זאל מקבל זיין דעם עול מלכות שמים ראש השנה, ווייל ער זאגט אזוי, שקבלת עול מלכות שמים בכל ימות השנה, די מקבל זיין עול מלכות שמים פון א גאנץ יאר בקרישמע תלויה בקבלת עול מלכות שמים שהאדם מקבל על עצמו בראש השנה. איר הערט ווערטער? וויפיל דאס מקבל זיין בראש השנה דעם עול מלכות שמים, מיט דעם ווענדט זיך דיין גאנצע יאר דעם קבלת עול מלכות שמים. און רמז ליי' זאגט א רמז אז די גמרא זאגט אין מסכת ראש השנה דף טז עמוד א', אמרו לפני בראש השנה מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זאגטס פאר מיר מלכיות כדי זאלטס מיך מאכן קעניג אויף ענק, שאם בראש השנה יקבל עול מלכות שמים שלימה אז אויב ראש השנה איז ער מקבל דעם עול מלכות שמים, יזכה להמליכו בכל ימות השנה, ט'ער זוכה זיין ממליך זיין דעם אייבערשטן א גאנץ יאר. היינו דקאמר און דאס איז וואס מען זאגט שתכלית הימים האלה היא כדי שיועיל קבלת עול מלכות שמים למען שתמליכוני עליכם בכל השנה און דאס איז דער ענין פון ראש השנה אז וויפיל מען לייגט אריין כח אין ממליך זיין דעם אייבערשטן אויף זיך אויף אזויפיל בלייבט דער אייבערשטער ביי דיר קעניג א גאנץ יאר ווען דו עסט אים יעדן טאג אינדערפרי און ביינאכט מיט קרישמע נאכאמאל מקבל זיין דעם עול מלכות שמים. איך וואלט זאגן ס'איז דא זייער אסאך מענטשן, זיי געבן נישט אבאכט אויפן זמן קרישמע, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס ליינען אינגאנצן נישט קיין קרישמע, איך רעד דאך מיט די אלע חברה זאג איך זיי אייביג, טריי אויס איין זאך, נעם מאך דעם אייבערשטן פאר דיין קעניג, עסטו זעהן ווי דאס גייט פארן. יעצט דאס אלעס, קומט ראש השנה ווערט מען ווילד און מ'קלאפט קאפ אין וואנט און מ'וויינט, זאגט דער הייליגער רבינו סעדיה גאון, ס'איז דא אין פאר אין מחזור פאר מען גייט בלאזן שופר איז דא צען טעמים, איז רבינו סעדיה גאון זאגט אינעם ערשטן טעם, פארוואס בלאזט מען א שופר, זאגט ער ווייל וכן עושים המלכים בתחילת מלכותם, אזוי טוען אלע קעניגן ווען ס'הייבט זיך אן זייער קעניגרייך, שתוקעים לפניהם אז מ'בלאזט פאר זיי. בחצוצרות מיט טראמפייטער. קרנות און הערנער. וכן אנו ממליכים עלינו את הבורא יתברך שמו ביום זה, און אונז זעמיר אויכעט ממליך דעם אייבערשטן אין דעם טאג, וכן אמר דוד, און אזוי זאגט דוד המלך אין תהילים, קאפיטל צדיק ח', פסוק ו', בחצוצרות. וקול שופֿר הריעו לפֿני המלך השם, איז אַ פּשיטא, אַז דאָס דאַרף מען טאָן מיט פֿרײלעכקײט. פֿאַר װאָס? װײַל דו ביסט ממליך דעם אײבערשטן, און אים זאָג איך. װעט דיר דער בעל-דבֿר ברענגען אַלע חטאים. און יום-כּיפּור, װען מיר דאַרפֿן תּשובֿה טאָן, װעט ער דיר ברענגען אַנדערע שטותים. לאָז דיך נישט. יו נאָו װאָט ראש-השנה איז אָל אַבאַוט. יעצט, דער רב חיים װאָלאָזשינער ברענגט. אין סוף סידור פונעם גרא שרייבט ער דארטן זאכן וועגן דעם גרא, איז דארטן דא כתר ראש אות קוף ד' שרייבט ער אז זיין הייליגער רבי דער ווילנער גאון ווען ס'איז געקומען צו תקיעת שופר, איז ער צוגעגאנגען מיט אזא שמחה און מיט אזא פרייליכקייט ווייל אונז גיימיר ממליך זיין דעם אייבערשטן, גארנישט מיט קיין עבירות. יעצט וויל איך אביסל אריינגיין אין א שמועס וואס הייסט ממליך זיין דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז קעניג,

אויף זעקס טאג, נאך זעקס טאג גייט זי אונטער, זאגט אבער דער הייליגער אור החיים הקדוש עס קומט שבת קודש, דער שבת אז מען האלט דעם שבת ווי עס דארף צו זיין, געבט עס א כח פאר די וועלט עס זאל זיך נאכאמאל כאילו באשאפן, עס איז דאך באשאפן, עס איז נישט אונטערגעגאנגען, אבער עס זאל נישט אונטערגיין, עס זאל נאכאמאל האבן א קיום אויף נאך זעקס טאג, דאס איז די גאנצע זאך, עס איז אזוי ווי א קאנטראקט א שארט טערם ליעס, זעקס טאג. דער אור החיים הק' זאגט אויף אן אנדער פלאץ אויך וועגן דעם, שטייט וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ווייל א קינד איז דאך א רך הנימול, אמת וואלט מען געדארפט גראד מל'ן, נאר ער האט דאך נישט קיין כח, מוז דורך גיין א שבת קודש, און אט דער שבת געבט אים כח אז ער זאל קענען ווייטער, ווי מען זאגט, אנהאלטן, דאס איז דער כח דער חיות פון כלל ישראל, דאס איז דער כח און די חיות פון די וועלט. דאס איז אויך דער כח און דער חיות פון דעם וואס די גאנצע וועלט שטייט. דער אייבערשטער געבט ראש השנה א כח פאר די וועלט זאל שטיין פון פאר א יאהר ביז דעם יאהר ראש השנה, נאכדעם דארף די וועלט אונטערגיין. פארוואס גייט נישט אונטער די וועלט? ווייל דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א ראש השנה וואס מיט דעם טוט מען באנייען זיין מלוכה, ממילא קען די וועלט ווייטער אנהאלטן. יעצט שטייט אין פסוק תקע בחודש שופר בכסה ליום חגנו, וואס הייסט בכסה? בכסה מיינט ווען ס'איז צוגעדעקט, ווען די לבנה איז נישט דא, דעמאלטס זאל מען בלאזן פארן אייבערשטן שופר. יעצט אויב די וועלט גייט אונטער און מען דארף האבן א ראש השנה ס'זאל עס ווייטער ווי מען זאגט פירן, מיט וואס טוט מען דאס מאכן אז ס'זאל ווייטער גיין? וואס טוט מען מאכן מיט א שופר? דער שופר ברענגט אראפ נייע השפעות יעדעס יאר. די השפעות פון פאראיאר איז שוין געענדיגט, ס'איז שוין עקזאסטעד, מ'האט שוין אויסגענוצט דעם באנק אקאונט, נישט נאר דער פרייוועט מענטש, די גאנצע וועלט, די רחמים רבים וואס דער אייבערשטער האט אויף די וועלט, אלעס איז געווארן עקזאסטעד און עקספייערט, מ'קען עס מער נישט נוצן, מוז מען ברינגען נייע שפע. יעצט אין זוהר, אין תיקוני זוהר ווערט געברענגט אז ס'איז דא אין הימל אן עולם וואס דאס הייסט שופר, און דארטן ליגן אלע השפעות טובות, און פון דארטן קומט עס אראפ אויפן נעקסטן יאר, און וויאזוי איז מען ממשיך ס'זאל אראפקומען? מיט דעם קול שופר וואס מען בלאזט. יעצט וועגן דעם אז ס'קומט ראש השנה איז עס בכסה, ס'איז צוגעדעקט, פארוואס? ווייל די זון שיינט נישט אויף די לבנה צו געבן השפעות, דער אייבערשטער ווערט דאך אנגערופן כי שמש ומגן השם, ווייל ס'איז שוין אויסגעגאנגען אלעס, און די לבנה וואס דאס איז כנסת ישראל קען נישט מקבל זיין גארנישט, ווייל ס'איז אויסגעליידיגט די גאנצע שפע וואס איז געקומען פון פאראיאר ביז דעם יאר, און בכסה ס'איז פארדעקט, ווייל ס'איז פארדעקט. דארף מען זעהן וויאזוי מען ברענגט נאך שפע. יעצט איז אויכעט דא אסאך וואלקענעס, וואס די וואלקענעס זענען מבדיל צווישן דעם הייליגן באשעפער און די השפעה וואס דער אייבערשטער וויל געבן דורך די זון צו כנסת ישראל, צו כלל ישראל, איז דא די וואלקענעס וואס זענען מבדיל די עננים, דאס איז דאך אונזערע עבירות, במילא איז קומט נישט אראפ די שפע, און מען דארף זעהן וויאזוי מען זאל עס יא קענען אראפברענגען. און דאס איז דער ראש השנה. יעצט ווען אונז בלאזן דא מיט דעם גשמיות'דיגן שופר, בלאזט מען אין הימל כביכול דער אייבערשטער בלאזט מיטן שופר שלמעלה, און דער שופר וואס איז אין הימל, וואס דאס איז אינעם עולם וואס דאס הייסט שופר, דארט איז דא שפע, און אז דער אייבערשטער כביכול בלאזט דארטן קומט אראפ א השפעה פאר די גאנצע וועלט. יעצט דער שופר טוט דעמאלט צוויי זאכן, קודם ס'איז מעורר דעם שופר העליון וואס ווערט אנגערופן, און ס'טוט נאך א זאך אז ס'בלאזט אוועק די וואלקענעס, אונזערע עבירות, ס'טוט די צוויי זאכן, און ווייל ס'טוט די צוויי זאכן קען אנהייבן די שפע אראפצוקומען פאר כלל ישראל, און וועגן דעם איז ראש השנה יום הדין. ווייל דער אייבערשטער איז דאך א טוב ומיטיב לכל, און ער וויל יעדן טון גוטס, און אז ער קען נישט טון גוטס ווייל די שפע קען נישט אראפקומען ווייל אונז זעמיר נישט ווערד און אונז טו מיר נישט וואס אונז דארף מיר, איז ווערט א געוואלדיגע קטרוג, און אז ס'ווערט א קטרוג ווערט א יום הדין דערפון, וועגן דעם איז ראש השנה דער יום הדין. יעצט קומט אויס אז כלל ישראל מיט דעם וואס זיי בלאזן שופר און זיי פירן אפ א ראש השנה ווי ס'דארף צו זיין, ווערן זיי א שותף צום אייבערשטן, דער אייבערשטער האט געמאכט די שפע נאר אויף א יאר,

איז די המשכה קומט אויך אדורך די עשרה מאמרות. יעצט מיט דעם וואס אונז בלאזן מיר דעם שופר, אונז בלאזן מיר מאה קולות, דאס זענען די צען מאמרות. נאר אזוי ווי יעדער מאמר איז אויכעט נכלל פון עשרה מאמרות, איז עס נישט צען, נאר ס'איז הונדערט, און דאס זענען די הונדערט קולות וואס אונז בלאזן מיר. און אויכעט די פסוקים, מען זאגט מלכות זכרונות שופרות, זאגט מען ביי יעדן איינעם צען פסוקים, צען פאר מלכות, צען פאר זכרונות, און צען פאר שופרות. יעצט די מלכות זכרונות שופרות פון די צען פסוקים, דאס איז קעגן די עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, יעצט וואס אונז שטעל מיר זיך צו צום מוסף און אונז הייבען אן צו זאגען די צען פסוקים, גיי מיר אונז אזוי הויך מיט די צען פסוקים אז אונז ריר מיר אן די עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ווען א מענטש זאל באמת וויסען וואסערע תיקונים מען מאכט מיט די צען. פסוקים, וואלט דער מענטש אנדערש אויסגעזעהן אום גאנצן ראש השנה, ער וואלט זיך צוגעגרייט אנדערש. ס'איז דא איינער פון די תלמידי בעל שם האבן געזאגט, ס'שטייט אז מ'זאגט נאר דריי איז בדיעבד איז מען אויך יוצא, האבן זיי געזאגט ווייל א שטארקע סענס ווען מ'מאכט א שטארקן סענס קען מען זייער אסאך טיי אדער קאווע ווי מ'זאגט אויסמישן מיט דעם, ס'איז אזוי שטארק, ס'איז דער גאנצער כח פונעם גאנצן בריאת העולם און דאס גייט האלטן די וועלט אויף דעם קומענדיגן יאר.

יעצט וויל איך אריינגיין אביסל אין די קריאה פון ראש השנה און אין דעם נסיון פון עקידת יצחק. ראש השנה ליינט מען פון פרשת וירא, עס איז דא צוויי פרשות אין פרשת וירא, איינס איז אין בראשית קפיטל כ"א, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה.

ולך לך אל ארץ המוריה. והעלהו שם לעולה. זאלסט אים ארויפברענגען פאר אן עולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. שוין, דאס איז געווען דער לעצטער נסיון פון די צען נסיונות. וואס די צען נסיונות זענען געווען איז א גרויסע מחלוקת אין די ראשונים, אז איר וועט קוקן אין ברטנורא שטייט דארטן א מחלוקת אין די ראשונים, און אין רמב"ן על התורה איז אויך דא א גרויסע מחלוקת וועלכע ס'זענען געווען די נסיונות פון. אברהם אבינו, אבער דאס איז יעדער איינער מודה אז דער ערשטער נסיון און דער לעצטער נסיון, אויף דעם איז נישט דא קיין מחלוקת, דער ערשטער נסיון איז געווען אז אברהם אבינו האט געזען ווי די גאנצע וועלט דינט עבודה זרה'ס, און ער האט אנגעהויבן צו טראכטן ווי קען דאס זיין, די זון זאל זיין א גאט וואס האט באשאפן די וועלט, און ווי קען זיין אז די לבנה, זיינע כליות האבן אים געגעבן א גענוג בינה ער זאל פארשטיין אז דאס איז נישט דער אמת.

האט מען געהאט פאנטאזיעס, די זון, די לבנה, אנדערע זאכן. קיצור, אברהם אבינו האט אנגעהויבן צו פארשטיין אז ס'איז דא א באשעפער, און ער האט זיך געלאזט וועגן דעם מוסר נפש זיין פאר'ן אייבערשטן, אריינצואווארפן זיך אין א קאלעך אויוון, און ער זאל אינגאנצן נישט עקזיסטירן, ווייל ער האט געהאלטן די אמונה פונעם הייליגן באשעפער, דאס איז דער אמת. שוין, דער לעצטער נסיון איז געווען די עקידת יצחק. יעצט. ס'איז זייער אינטערעסאנט. ס'שטייט קח נא את בנך את יחידך, זאגט רש י אין נא אלא לשון בקשה, ס'איז א בקשה, אמר לו, דער אייבערשטער האט אים געזאגט בבקשה ממך, איך בעט דיך אברהם אבינו, עמוד לי בזה הנסיון, טו מיר ביישטיין דעם נסיון, שלא יאמרו מען זאל נישט זאגן הראשונים לא היו בהם ממש, די פריעריגע האסטו דורך געגאנגען די נײַן נסיונות ווייל ס'איז דיר נישט געווען שווער, ס'איז נישט געווען קיין עכטע נסיון, דאס איז א שטארקע נסיון, טאמער גייסטו מיט דעם דורכפאלן, דעמאלטס פאלט דורך די אלע נײַן נסיונות, און עס פאלט דורך די גאנצע אמונת השם, די אלעס, די מציאות השם, דאס אז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, אלעס גייט דורך. שוין. יעצט וואו האט אים דער אייבישטער געהייסן ער זאל גיין? הר המוריה. וואס איז דאס הר המוריה? מוריה דאס איז. דארטן וואו ס'איז יעצט דא דער מקום המקדש, פון דארט האט דער אייבערשטער גענומען ערד צו באשאפן אדם הראשון, און פון און דארטן איז געווען די עקידה, און דארט איז יעקב אבינו געשלאפן, די פרשה פון ויצא יעקב, דארט איז געווען זייער אסאך זאכן. שוין, יעצט למעשה וויל איך קודם אז דער עולם זאל פארשטיין וואס דאס הייסט א נסיון. א נסיון הייסט צוויי זאכן, אדער א נסיון מיינט א טעסט, מען געבט דעם מענטש א נסיון, אין סקול, ווען מען גייט אין חדר, היינט געט מען א נסיון אויף דעם און דעם סאבדזשעקט און יעדער זאגט וויפיל ער קען און וויפיל ער קען נישט און ממילא איז לויט דעם געט מען אים א גרעיד און א מארק און לויט דעם גייט ער ווייטער אין אנדערע קלאסן און אזוי ווייטער. נסיון האט אבער נאך א טייטש אויכעט. נסיון מיינט. דער אייבערשטער וויל דיך אויפהייבן. ס'שטייט דארטן למען נסות אתכם בא האלקים, זאגט רש י, דער אייבערשטער האט דיך געוואלט אויפהייבן, לשון נס, אויפהייבן. יעצט וועלן מיר אביסל אריינקוקן אין דעם לעבן פון אברהם אבינו. מ'האט נישט געוואוסט ווער דער באשעפער איז, מ'האט נישט געוואוסט ווער ס'האט באשאפן די וועלט, און אברהם אבינו איז דורכגעגאנגען אסאך זאכן, די גמרא ברענגט אז ער איז געווען איינגעשפארט פֿינף און צוואַנציק יאר אין תפיסה, דרײַצן יאר און צוועלף יאר אין צוויי אנדערע שטעט, דער הייליגער רמבן ברענגט אז מען האט געמאכט ליצי ליצנות פון דעם אברהם אבינו און ער איז געווען די דזשאוק אוו די טאון, יעדער האט געזאגט ס'עפעס א נייע באשעפער, ס'איז דאך דא דא די אלע אלטע עבודה זרות, און אברהם אבינו האט געשריגן צו יעדן איינעם, דער אייבערשטער איז א יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. ווייל די אלע געצן דינערס האבן געזאגט אז דער אפגאט האט דאס באשאפן, דער אפגאט האט דאס באשאפן, האט אברהם אבינו זיי געזאגט, ניין, ס'איז דא א יוצר אור ובורא חושך, דער לעכטיגקייט מיטן טונקלקייט, אלעס האט דער זעלבער באשעפער באשאפן. שוין. עד כדי כך אברהם אבינו האט זיך געשלאגן פאר זיין שיטה אז דער הייליגער באשעפער איז דער באשעפער אויף דער וועלט, ביז ס'איז געקומען צו א פונקט, ער האט זיך פארטשעפעט מיט נמרוד, און נמרוד האט געזאגט איך ווארף אים אריין אין קאלעך אויבן, און ס'זאל נישט בלייבן פון אים קיין זכר. אברהם אבינו ס'איז אים געווען פיין קיהל אין קאלעך אויבן, ס'האט אים גארנישט געשאדט, די מדרש ברענגט אז די וואס זיי האבן אים אריינגעווארפן, די זענען גאר געווען די וואס זענען פארברענט געווארן אינדרויסן, נישט אינעווענדיג, אזוי האט דער אייבישטער געפירט געטליך אלעס. נאך דעם נסיון פון אור כשדים האט זיך ערשט דער אייבישטער באוויזן צו אים דאס ערשטע, מאָל, און האָט אים געזאָגט, אַבֿרהם אָבֿינו, לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך, אל ארץ אשר אראך, און די גאַנצע פּרשה אַזוי ווי סע שטייט ווייטער אין לך. דער מדרש ברענגט אַז דעמאָלט האָט זיך דער אייבערשטער באַוויזן ס' ערשטע מאָל צו אברהם אבינו ווען ער האָט געזען אַזאַ מסירת נפש, מענטש לאָזט זיך אַריינוואַרפֿן אין קאַלעך אויבן פאַרן באַשעפער, האָט זיך דער אייבערשטער באַוויזן צו אים און האָט אים געזאָגט אַזוי, איך בין דער בעל הבירה. ס'געווען דארטן אין דער מדרש ברענגט ער געזען א בעל א בירה א גרויסן פאלאץ, נו, דער פאלאץ האט זיך דאך נישט אליין באשאפן, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, איך בין דער באשעפער, איך האב באשאפן די בירה מיט די וועלט, און יעצט געב איך דיר נאך אן אויפטראג, אז זאלסט גיין מארצך וממולדתך ומבית אביך אל ארץ אשר אראך, און אזוי ווייטער. דאס איז געווען דאס לעבן פון אברהם אבינו. די מסירת נפש איז געקומען ווען ער איז געווען אינעם גרעסטן שווארצטן פינטעל. נישט געזען קיין שום ליכטיגקייט, מען האט אים איינגעזעצט אין תפיסות, מען האט אים אריינגעווארפן אין קאלעך אויבן און אזוי ווייטער. ביז ס'איז צוגעקומען צו די צענטע נסיון, דאס איז געווען די עקידת יצחק. יעצט דער אייבערשטער האט גערעדט צו אברהם אבינו, דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז ער זאל גיין מקריב זיין זיין זון יצחק'ן אויפן מזבח. יעצט נארמאלערווייז ווען דער אייבערשטער קומט צו צו א מענטש און ער זאגט אים ער זאל עפעס טון, ווייסט ער דאך, וואו ער האלט און דער אייבישטער אליינס הייסט עס אים טוהן, איז לכאורה איז דער נסיון פון די עקידה וואלט געדארפט זיין אסאך אסאך א קלענערע נסיון ווי ער האט זיך געלאזט אריינווארפן אין אור כשדים ווען ער האט נאכנישט געוויסט אינגאנצן ווער דער אייבישטער איז, דער אייבישטער האט זיך נאכנישט געהאט באוויזן צו אים, און וואס מאכט מען אזא גרויסע זאך פון די. לעצטע נסיון, און דער אייבערשטער זאגט אים נאך אן איך בעט דיך זאלסט נישט דורכפאלן, ווען נישט וועט מען זאגן די אנדערע וואס דו ביסט דורכגעגאנגען איז געווען ווייל ס'איז נישט געווען אזא גרויסע נסיון. יעצט לכאורה דער נסיון פון שעכטן יצחק'ן זעט דאך אויס קלענער לגבי דעם נסיון פון. ער האט נאך נישט געקענט דעם באשעפער, יעדער האט פון אים געלאכט און ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר אים. מען קען אבער זאגן א מורא'דיגן געדאנק. ס'שטייט וירא את המקום מן רחוק, זאגט דער הייליגער זוהר הקדוש, ער האט געזען אז דער אייבערשטער איז אוועקגעגאנגען פון אים, ער האט אים געזען זייער ווייט אוועק פון אים, ער האט געהאט פול מיט קשיות, ס'דא דא א דזשיקסאו פאזל וואס מען קען עס נישט צוזאמענשטעלן. דא האט אים דער אייבערשטער געזאגט אז כי ביצחק יקרא לך זרע, און דא זאגט ער גיי נעם דיין זון און שעכט אים. האט ער געזען אז עפעס איז נישט צו פארשטיין אין די הנהגה וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיך מיט אים און וואס ער פארלאנגט פון אים. ממילא אז ער האט געזען דעם אייבערשטן ווייט אוועק, ער האט שוין נישט געפילט אז ער איז מיט'ן אייבערשטן אינאיינעם. איז צו טוהן דעמאלטס דעם רצון השם, דאס איז די גרעסטע זאך וואס איז דא, די גרעסטע זאך איז ווען דו פארשטייסט נישט וואס דער אייבערשטער וויל און דו טוסט עס ווייל דו מיינסט אז דו קענסט אויספיגערן געטליכקייט, דו קענסט נישט, און דאס איז געווען דער גרויסער נסיון, דא זאגט אים דער אייבערשטער כי ביצחק יקרא לך זרע, און דא פארקערט הייסט אים דער אייבערשטער, אז ער זאל אים גיין מקרב זיין פאר א קרבן. יעצט, איך וועל שפעטער רעדן אז יעדער איד גייט דורך די אלע נסיונות, יעדער איד איז די זרע אברהם יצחק יעקב גייט עס אלעס דורך, נאר וואס, מען דארף כאפן דעם מעסעדזש וויאזוי דער אייבערשטער זאגט עס, מען זעט שפעטער אין פסוק י"ב ווען דער אייבערשטער זאגט אים אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו, מאומה כי עתה ידעתי, זאגט רש"י, אמר רב אבא, אמר ליה אברהם, דער אברהם אבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן, איך וויל מיך מיט דיר דורכרעדן, אפרש לפניך את שיחתי, איך וויל מיך מיט דיר דורכרעדן הייליגער באשעפער, וירא את המקום, מקום מיינט מקומו של עולם ביסט זייער ווייט פון מיר, איך פארשטיי דיך נישט, אתמול זאגט אברהם אבינו, אמרת לי האסטו מיר געזאגט כי ביצחק יקרא לך זרע. וחזרת ואמרת קח נא את בנך, און נאכדעם האסטו מיר, קודם האסטו מיר געזאגט אז ביי יצחק וועסטו האבן קינדער, נאכדעם האסטו מיר געזאגט נעם דיין זון וועלכן אשר אהבת יצחק, עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער, יעצט זאגסטו מיר שוין גאר א דריטע זאך. ווי האלט מען יעצט? יעצט זאגסטו כ'זאל אים נישט שעכטן. זאגט דער אייבערשטער אים צוריק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אחלל בריתי, איך וועל נישט, מיין בונד וועל איך נישט פארשוועכן, ומוצא שפתי לא אשנה, דער אייבערשטער איז לא איש קל ויכזב ובן אדם ויתנחם, איך וועל קיינמאל נישט זאגן אנדערש, כשאמרתי לך קח, מוצא שפתי לא אשנה, אז איך האב דיר געזאגט קח את בנך, וועל איך נישט משנה זיין, לא אמרתי לך שחטהו, איך האב דיר נישט געהייסן זאלסט אים שעכטן, איך האב דיר אמאל געזאגט זאלסט אים שעכטן? איך האב געזאגט אלא העלהו, זאלסט אים אויפברענגען. אסקתיה, אחתיה, זאלסט אים אויפברענגען, איך האב דיר נישט געזאגט מער פון דעם. סאו דעם אייבערשטנ'ס ווערטער דארף מען וויסן וויאזוי מען ליינט עס אויכעט. יעצט אז מען קוקט גוט אין די רש"י, אין פסוק ב' וואו ס'שטייט והעלהו שם לעולה, זאגט רשי והעלהו לא אמר לו דער אייבישטער האט אים נישט געזאגט שחטהו שעכטן לפי שלא היה חפץ הקדוש ברוך הוא לשחטו אלא והעלהו להעלותו להר לעשותו עולה און נאכדעם ומשהעלהו אמר לו הורידהו. און דאס איז וואס מען מוז פארשטיין. דער אייבערשטער טוישט זיך נישט, לא איש א-ל ויכזב ובן אדם ויתנחם, און ווען דער אייבערשטער זאגט ווייסט ער וואס ער זאגט, און וואס ער זאגט וויל ער ס'זאל אזוי זיין, די איינציגע זאך איז אונז דארף מען קענען פארשטיין וואס דער אייבערשטער וויל, און דאס איז וואס דא האט זיך אפגעשפילט אין די עקידה, און אברהם אבינו האט נאכדעם געזאגט פארן אייבערשטן אליינס איך בין קאנפיוזד, איך כאפ נישט וואס דו האסט דא געוואלט, זאגט אים דער אייבערשטער יעצט זאל איך דיר זאגן וואס איך האב געוואלט, איך האב געוואלט זאלסט אים מאכן פאר א קרבן עולה, אבער נישט אויף צו שעכטן. און דאס איז די שווערסטע זאך א מענטש זאל דורכגיין, ווען ער פאלט אריין אין דעם חושך, דער בעל דבר קומט גראד בכסה, ער דעקט אים אלעס צו, עס קען נישט זיין דער אייבערשטער וויל אזוי, און עס קען נישט זיין אז ס'איז דעם אייבערשטנ'ס רצון די אלע זאכן מיט די אלע צרות מיט די יסורים מיט די מלחמות אין די וועלט, מיט די וועלט'ס מלחמות, מיט אזויפיל הרוגים, און אין ארץ ישראל יעצט הרוגים, און אין אמעריקע. עס קען נישט זיין אז דער אייבערשטער וויל אזוי, ווייל וואו דאס גוטס פונעם אייבערשטן. די תירוץ איז, דער חושך מאכט דיך צו טראכטן אז עס קען נישט זיין, אבער ווען דו זאלסט זען דעם אור און דו זאלסט פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער טוט דאס, וואלסטו נישט געהאט קיין טענות, וואלסט נישט געהאט קיין שאלות. דערציילט א מעשה, הייליגער רבי ר' מיילעך. האט צוגעזאגט פאר א איד, כ'ווייס נישט וואס ביי וואס די מעשה איז געווען, און דער רבי מיילעך איז אוועק און דער איד האט עס נישט געהאט וואס ער האט אים צוגעזאגט, איז ער געגאנגען צו דעם מצבה האט זיך שטארק אויסגעוויינט, האט אים דער הייליגער רבי מיילעך געזאגט, וואס זאל איך דיר זאגן, איך בין דא יעצט אויף די וועלט, יעצט זעה איך אלעס מיט א עקספלענעישן און איך פארשטיי אלעס פארוואס דער אייבערשטער פירט אזוי, און איך זעה אז דאס איז גוט דאס בעסטע. די גאנצע פראבלעם מיט אונז איז, דער בעל דבר קומט און ער געבט א מאך בכסה, ער געבט אונז א מאך שווארץ די זאך, און מען ווערט אינגאנצן צוצומישט. און דאס איז געווען די פראבלעם פון דעם צענטן נסיון פון אברהם אבינו'ן. אוודאי איז אסאך א גרעסערע נסיון געווען דער ערשטער, אבער אז ער האט שוין אנערקענט אז ס'איז דא א באשעפער, און ער גייט שוין דורך דעם צענטן נסיון, און ער זעט ווי דער אייבערשטער זאגט אזוי און אזוי,

ער איז נאר געווען אינגאנצן, הי קאדנט פיגער איט אוט, ער איז געווען אינגאנצן מבולבל פון אזא מין נביאה, אבער נישט חלילה ער זאל מהרהר זיין, ער איז עס געגאנגען טוהן, עס געטוהן מיטן גרעסטן ברען. יעצט באמת אויב רש"י זאגט עס אזוי קלאר ארויס, ני, אברהם אבינו האט עס נישט געקענט אויספיגערן, וואלט איך עס אויך געקענט אויספיגערן, דער אייבערשטער האט מיר נישט געזאגט שחט, נאר געזאגט והעלהו, מאך אים אן עליה, לייג אים ארויף אויף א מזבח ער זאל זיין כאילו דוגמת א קרבן עולה. פארוואס האט עס אברהם אבינו נישט געקענט אויסרעכענען? ווייל דאס איז געווען די נסיון. דא האט ער געזען וירא את המקום מרחוק דער אייבישטער באהאלט זיך פון אים, המקום הייסט דער אייבישטער, ברוך המקום ברוך הוא זאגט דער זוהר הקדוש, ער באהאלט זיך, ער וויל זען ווען איך באהאלט מיך און דו ביסט אין גרעסטן חושך פול מיט קשיות, און דער אייבישטער האט פון אים באהאלטן דעם תירוץ אויכעט. נאר נאכדעם האט ער אים געזאגט והעלהו הייסט נאר ארויפברענגען, דעמאלטס האט ער געוואלט זען, ביסטו געטריי צו מיר, עסטו טון מיין רצון צו נישט? און אברהם אבינו האט מעמיד געווען דעם נסיון. יעצט וואס האט דאס צו טון מיט אונז? אונז זעמער זרע אברהם יצחק יעקב, אונז נעמער אן דעם אייבערשטנ'ס באפעלן, אפילו מען פארשטייט נישט פרה אדומה, אונז פארשטיי מיר עס נישט, מען מאכט עס, פארוואס טוט מען עס? ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן, עס האט נישט קיין פארוואס, אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט אזוי פאלג מיר אונז. יעדער מענטש דארף וויסן, עס קומט יעצט א ניי יאר, און ביז יעצט האסטו שוין געלעבט, זאלסט איין זאך געדענקען, און האלט עס קלאר, בשעת ווען דער אייבערשטער וויל דיר געבן א נסיון, עט ער אוועק נעמען פון דיר אלע חכמה'לעך וואס דו קענסט, און מ'עט דיר ווייזן אזא מין חשך כפול ומכופל, און דו'סט מיינען אז דו קענסט עס מער נישט אויסהאלטן, און דו'סט מיינען אז חלילה דו'סט בועט זיין אין אייבערשטן עט דיר גרינגער ווערן, און דווקא דארטן און אין יענעם פלאץ, דאס הייסט ואנכי הסתר אסתיר פני, דארט ליגט דער אייבערשטער, און טאמער טרעפסטו אים דארט, טרעפסטו ב אמת, די שיינקייט פונעם אייבערשטן, ווייל דער אייבערשטער וויל זאלסט צו עפעס אנקומען, ווייל א נסיון מיינט נישט נאר א טעסט, נאר א נסיון מיינט ער וויל דיך אויפהייבן. יעצט ווען אברהם אבינו איז געגאנגען צו די עקידה, איז געקומען דער בעל דבר, ער האט געמאכט א גרויסן וואסער, וועגן דעם גייען מיר צו תשליך, ער האט אזויפיל פראבירט אז ער זאל אברהם אבינו'ן אוועקדרייען, און ער האט אים אליינס געזאגט, דער אייבערשטער האט דיר נישט געקענט זאגן אפשר ביסטו אלט האסט נישט פארשטאנען, ער האט אים אינגאנצן געטרייבערט. און אברהם אבינו האט אים געענטפערט אזוי, הער מיך אויס, דו ביסט ביי מיר א ליגענער, דו זאגסט נאר א ליגנט, איך גלייב דיר נישט, איך קען דיך נישט, איך האב מיט דיר גארנישט. און דאס איז וואס א מענטש דארף אין זיך אריינבאקן, מעשה אבות סימן לבנים, אזוי ווי אונזערע עלטערן זענען דורך נסיונות, און דאס איז געווען די כבוד שמים, און מיט דעם האט מען ממליך געווען דעם אייבערשטן אויף די וועלט, אזוי גיין מיר אונז דורך די אלע נסיונות. יעצט דער הייליגער רמבן איז מסביר אז אברהם אבינו האט געמוזט גיין אויף מצרים, וועגענעם הונגער, און דער אייבערשטער האט אים נישט געקענט געבן אין ארץ ישראל צו עסן, זאגט ער ניין, ס'איז מעשה אבות סימן לבנים, שפעטער יעקב אבינו האט געמוזט אראפגיין וועגען דעם גרויסן הונגער, און פארוואס האט ער געמוזט גיין אויף מצרים, פארוואס האט אים דער אייבערשטער נישט געקענט שפייזן אין ארץ ישראל, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז מען זאל זיין אין מצרים ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, מען האט געדארפט מתקן זיין גרויסע זאכן אין מצרים, מען האט מתקן געווען דעם דור המבול מיטן דור הפלגה. וועגן דעם האט מען אריינגעבויט די אידישע קינדער אין די ווענט, ווייל זיי האבן געזאגט מאך מיר לאמיר מאכן א טורעם צום הימל, דאס איז געווען די דור הפלגה און די דור המבול איז געווען כי השחית כל בשר דרכו, האט מען זיך געבאדן אין אידיש בלוט און מען האט זיי געהארגעט, זרע מיט בלוט איז די זעלבע זאך, ביידע זענען מהווה מחיה דעם גוף און ס'איז דא א המשכה פון זיך. יעצט פרעה האט גענומען שרה'ן, איז די זעלבע זאך איז נאכדעם געשען, אז די אידן זענען געבליבן ביי פרעה'ן קנעכט. נאכדעם וואס האט דער אייבישטער געטון? ער האט געמאכט נגעים גדולים אויף

אז אברהם אבינו האט געהאט צען נסיונות, אונז דארף מיר עס אויך דורך גיין, אבער דער שווערסטע איז ווען עס איז וירא את המקום מרחוק, דעמאלטס הייבט מען אן צו האבן קשיות אויפן אייבערשטן, אסאך מאל רעדט מען וואס מען טאר נישט אויך נישט, און אט טאמער רעדט מען נישט טראכט מען נאר וואס מען טאר נישט, און דאס איז א געוואלטיגער חטא, און צו דעם איז געמאכט דער הייליגער ראש השנה מען זאל תשובה טון. יעצט, כלל ישראל מוז אויך דורך גיין דעם זעלבן נסיון, פון ווען ס'איז חושך און מען זעט אז דער אייבערשטער איז וירא את המקום מרחוק, מען זאל ווייטער טון דעם רצון פונעם אייבערשטן. יעצט דער נביא מלאכי איז געווען דער לעצטער נביא, דער לעצטער נביא לייגט אראפ וויאזוי ס'וועט אויסזען ווען משיח העט קומען, אבער ווען ער הייבט אן צו זאגן וויאזוי אונזער דור העט אויסזען, זאגט ער די באקאנטע נאסויד תורה פונעם רעבן, אה, ושוא עבוד אלקים, מה בצע כי שמרנו משמרתו, וואס האמער אונז אז אונז היט מיר דעם אייבערשטנ'ס אפהיטעכץ, וואס פארדינען מיר אונז פון דעם? און נאך מער, דער נביא זאגט חזקו עלי דבריכם, מען רעדט צו מיר זייער עזות פנים'דיג. יעצט מלאכי איז געווען דער לעצטער נביא, ער זאגט ס'וועט נישט זיין מער קיין נביא ביז אליהו הנביא וועט קומען מבשר זיין די גאולה, אזוי לאזט זיך אויס מלאכי, קומט יעצט אויס אז ווי מער מען איז בעקבותא דמשיחא, ווי מער מען איז אויף א שפעטערדיגן דור, איז אלץ וירא את המקום מרחוק, ווייל דער אייבערשטער וויל זען צו אונז וועט מיר אים איבערלאזן צו אונז וועט מיר ווייטער מיטגיין מיט אים, און דאס איז אונזער דור. יעצט אמונה האמער אונז, ווייל אברהם אבינו האט דאך אויך געהאט אמונה, ער האט נאר נישט געוואוסט וויאזוי מען שטעלט צאם דעם פאזל, און אזוי זעמיר אונז היינט. אונז ווייסט מיר נאכנישט וויאזוי אונז זאלמער צוזאמשטעלן אונזער פאזל, אבער עס איז דא אידן וואס זיי דראפען זיך אויף די אמונה, און ברוך השם, אזוי ווי עס שטייט אין נביא תשורי מראש אמנה, מען זינגט ווייל אונז האמיר אמונה. די מדרש זאגט אז עס וועט נאך זיין א גרעסערע נחת רוח פאר כלל ישראל אז זענען מיטגעגאנגען אזא לאנגן גלות און זיי האבן נישט איבערגעלאזט דעם הייליגן באשעפער מער וויפיל די גאנצע גאולה איז. די גאולה איז נישט געווען אזא מין פרייד ווי תשורי מראש אמנה זאגט דער מדרש אז מען איז געבליבן א מאמין בהשם. יעצט אונז הייסט מיר עקבתא דמשיחא. די פיס, די פיס שפירט די ווייניגסטע צער. אבער זאלט עטס וויסן איין זאך, דער אייבערשטער וויל אונז נישט פארלירן, און אזוי ווי ער בעט זיך צו אברהם אבינו און איך בעט דיך דעם צענטן ניסיון, זיי מעמיד ווען נישט וועט מען זאגן די אלע אנדערע זענען גארנישט געווען, די זעלבע בעט זיך היינט דער אייבערשטער צו כלל ישראל, קינדערלעך טייערע, פארלאזטס מיך נישט, ווען נישט פארליר איך דעם גאנצן אורך הגלות, ווייל די פריעריגע צדיקים וואס האבן געגלייבט און אזוי ווייטער, אויב זיי וועלן נישט האבן אונז די עקבתא דמשיחא, און דא וועט זיך חלילה אויסלאזן די אמונת השם און די מסירת נפש פאר תורה און מצוות, עס וועט נישט אנקומען די גאנצע קומה שלימה אינגאנצן, עס וועט פעלן די עקבתא דמשיחא, עס וועט פעלן די פיס. יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער בעט זיך צו אברהם אבינו, איך בעט דיך פאל נישט דורך דעם נסיון. וואס בעטסטו דיך אזוי? אבער לאמיר זאגן חס ושלום אז ער פאלט דורך דעם לעצטן ניסיון, ער האט דאך אנדערע נײַן וואס ער איז דורך געגאנגען, נײַן אויט אוו טען איז א גוד עוורידזש, פאר קומט זיך דאך אים גן עדן? די תירוץ איז ניין ניין ניין ניין, ווען ער פאלט דורך דעם ניסיון דעם לעצטן, דאס זעמיר אונז, די לעצטע דורות, דעמאלס וואלט נישט געווען קיין שום תקומה פאר כלל ישראל. דאס ביסל וואס אונז קען מיר זיך האלטן איז אלץ וועגן דעם ווייל אברהם אבינו דורך דעם נסיון, און אונז זעמיר זיינע אייניקלעך, האמיר אונז דעם סייעתא דשמיא אז אונז זאלמיר אויך קענען דורכגיין. סאו זעט אויס אז דער אייבישטער האט זייער שטארק געטראכט פון אונז, נישט נאר האט געטראכט, ער האט געבעטן אברהם אבינו'ן, דו פאלסט דורך, וועט מיר פעלן די פיס, לעצטע דור איז בבחינת רגליים, ווערט געברענגט אז די אבות זענען געווען בבחינת מח פון אדם הראשון, נאכדעם די תנאים און די אמוראים זענען געווען די הארץ, און אזוי די ראשונים און די אחרונים. סא ס'וואלט געפעלט אין די קומה שלימה, און פארוואס האט דער אייבישטער געוואלט ס'זאל נישט פעלן? ווייל דער גרעסטער צדיק, אפילו משיח השם, טאמער האט ער נישט קיין פיס קען ער נישט גיין, ער זאל קענען גיין מוז ער האבן פיס, ער קען נישט גיין פון איין צימער צום צווייטן אן א פיס, סא וויל איך ענק זאגן, דער אייבישטער האט אויף אונז געטראכט און ער האט געטון אלעס מעגליך אז אונז זאלמער מיטן אייבישטנ'ס הילף, האבן א תקומה אין גלות, אונז דארף מיר זען זיך צוריקצוקערן צום אייבערשטן און תשובה צו טון מיטן גאנצן הארץ, און דער אייבערשטער זאל אונז אויפלייכטן, זאל מיר קענען דורכגיין אלע אונזערע זאכן וואס אונז דארף מען, ווייל אוודאי יעדער איינער האט וואס צו קאמפלעינען, שור, קען זיך אראפזעצן קאמפלעינען וויפיל דו ווילסט, דו כאפסט אבער נישט, די אלע יסורים, דאס מאכט דיך מער און בעסער, ווייל ביז ווילאנג. אברהם אבינו נישט דורך דעם צענטן נסיון, וואלט יצחק קיינמאל נישט געקענט האבן קינדער אויף צו גיין ווייטער בויען כלל ישראל. און ווייל דו ווייסט נישט, קאמפלעין נישט, מ'וועט דיר ווייזן דעם אמת, ס'וועט דיר לייד טון, און מ'דארף בעטן דעם אייבערשטן, אפילו אמאל איז מען געווען בשעת כעס, צו אינעם נסיון, און מ'האט גערעדט וואס מ'דארף נישט, צו געטראכט וואס מ'דארף נישט, זאל מען אויף דעם אלעם תשובה טון, און דער אייבערשטער וועט אונז מוחל זיין. אזוי ווי די ליבשאפט פון אייבערשטן צו אונז איז אן אנקאנדישענעל לאוו, אן אנקאנדישענעל ליבשאפט, אזוי דארף זיין אונזער ליבשאפט צום אייבערשטן אויכעט אנקאנדישענעל, און דאס באקומט מען די אורות דורכן שופר. דער הייליגער חתם סופר ברענגט א מורא'דיגן משל, דער משל איז, ס'איז געווען איינער האט זיך פארזינדיגט פארן קעניג, מ'האט אים אריינגעווארפן אין תפיסה, און ווען דער קעניג האט געהאט זיין בירטדעי, האט מען ארויסגענומען אלע פריזנערס און מ'האט זיי געהאנגען און געהארגעט, כדי מ'זאל וויסן דער קעניג איז בעל הבית. שוין, בקיצור, געווען א מענטש, א שר האט זיך פארזינדיגט, מ'האט אים אריינגעווארפן אין תפיסה. האט ער געהאלטן אין איין חזר'ן אין תפיסה, הלוואי דערלעבט. ער, ער וויל דערלעבן ווען מען מאכט דעם בירטדעי פארן קעניג, האט מען אים געזאגט דו ביסט משוגע ווען מען מאכט די בירטדעי פארן קעניג גייט מען דאך דיך הרג'נען, זאגט ער מיר איז נישט אינטערעסאנט איך ווייס אז דורך דעם ווערט דער קעניג'ס כבוד גרויס און איך בין מורא'דיג מורא'דיג פאר דעם אז דער קעניג זיין כבוד זאל ארויף גיין אפילו מיט מיך הרג'נען, מיך הרג'נען, ס'וועט זיין ווייניגער מיט א מענטש, קיצור דאס איז צוגעקומען צום קעניג די עסטעיט, קיצור דער קעניג האט געזעהן ס'איז דא אזא ליבהאבער, האט ער געשיקט איינעם זאל זיך אנטוהן אזעלכע רוצח'ישע קליידער און אזוי כאילו מ'האט אים אריינגעווארפן אין תפיסה און ער זאל כאפן מיט אים א נאנטן שמועס צו דאס וואס ער זאגט אז אים באדערט נישט אפילו ער ווערט געהארגעט אבי דעם קעניג'ס כבוד גייט ארויף צו דאס מיינט ער טאקע אזוי צו דאס איז סתם געבלעבלע קיצור ער איז דארט געווען מיט אים און ער האט געזעהן ער מיינט עס ערנסט האט דער קעניג געזאגט אויב אזוי וויל איך דיר מוחל זיין אונז דארפן צוקומען צו אזא מדריגה זאל אונז נישט אנגיין גארנישט וועגן אונז. ס'זאל אונז אנגיין איין זאך, אז ס'זאל ווערן ובכן יתקדש שמך ה' אלוקינו, על ישראל עמך, ועל ירושלים עירך, ועל ציון משכן כבודך, ומלכות בית דוד משיחך, ועל מכונך והיכלך. און בפרט נאך ווען אונז געפינמער זיך אין אזא גרויסן צער, די גאנצע וועלט'ס פאליטיק, און יעדנ'ס פריוואטער פאליטיק, אלעס איז נעבעך ביטער אין דר'ערד, מ'שטייט אינמיטן אדער אנפאנג נאך א דריטע וועלט מלחמה, און. מען דארף בעטן דעם אייבערשטן אויף געזונט און אויף פרנסה, און וועמען מי לא נפקד כיום הזה, זאגט מען, דעסטוועגן דאך פריי מיר זיך אונז אז דער אייבערשטער ווערט נאכאמאל אויפגענומען פאר א קעניג, פאר די וואס האבן אים נאך ביז יעצט נישט אויפגענומען, און אפילו די וואס האבן אים אויפגענומען נעמען זיי אים אויף מיט א מער יראת הכבוד און מיט א מער ברען, איז במילא.

קענען געבוירן קיין קינדער. ווען איז יצחק אבינו געווארן בבחינת זכר ביי די עקידה? די מסירות נפש דאס האט געמאכט ער זאל זיך איבערדרייען פון א נשמה פון א נקבה און ער איז געווארן א זכר, דאס איז הויעכע קבלה זאכן. למעשה אברהם אבינו האט געמיינט אז ווייל דער אייבערשטער הייסט אים שעכטן איז דא דא עפעס א מעסעדזש וואס ער פארשטייט נישט. דא האט ער מיר געזאגט כי ביצחק יקרא לך זרע און דא הייסט ער מיר. איך זאל אים שעכטן? באט ליטל דיד אברהם אבינו נאו אז דאס שעכטן דאס האט געמאכט ער זאל קענען נאכדעם האבן קינדער, און ממילא דאס איז געווען גאר דער גאנצער קיום פון יצחק אבינו און פון כלל ישראל. די עקידה. און וועגן דעם שטייט ויהי אחר הדברים האלה, דאס איז אין קאפיטל כ"ב פסוק כ', ויגד לאברהם לאמור הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, און אזוי ווייטער. און וואס איז ארויסגעקומען? ואת בתואל ובתואל ילד את רבקה, דאס האט געמאכט כלל ישראל זאל האבן המשכה. יעצט, איך וויל נאר סתם אזוי צולייגן, סתם אין חדר ווייסט מען אז אברהם אבינו האט אים אינגאנצן נישט גע'שחט'ן, אין פרקי דרבי אליעזר און אין זוהר שטייט ער האט אים יא גע'שחט'ן, און די מלאכים זענען געקומען און זיי האבן אים אריינגעטראגן. אין גן עדן התחתון, און דארט איז ער גראד אויסגעהיילט געווארן, האט ער געקענט גראד צוריקקומען אין רעאליטי. זאגט דער פרקי דרבי אליעזר, דעמאלטס ווען ער איז געווען גע'שחט'ן פאר אן עולה תמימה, דעמאלטס האט דער אייבערשטער געטוישט, ער האט אים צוריקגעגעבן א נשמה בבחינת זכרות, און ער זאל קענען ווייטער ממשיך זיין כלל ישראל. און דאס איז וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, אונז זאל מיר האבן אמונה אין אים אז ער ווייסט וואס ער טוט, און ער טוט אלעס, וואס דאס איז דאס בעסטע פאר אונז, און דאס וואס דיר דאכט זיך צו אז דאס איז גאר די ארגסטע, דעמאלטס איז געבוירן געווארן יצחק'ס זיווג, ביז דעמאלטס וואלט ער קיינמאל נישט געקענט ממשיך זיין צו האבן קינדער און אהערשטעלן א כלל ישראל. יעצט ווען א מענטש ליינט קרישמע און מקבל עול מלכות שמים, זאגט די גמרא עס איז דא רמח אוסיוס אין קרישמע, דאס איז קעגן די רמח אברים וואס א מענטש האט, יעצט, ס'לאזט זיך אויס השם אלקיכם אמת. אמת, דאס איז אונזער דור, עיקבתא דמשיחא. פארוואס? ווייל סשטייט אין די גמרא מסכת סוטה, והאמת נעדרת. ס'וועט נישט זיין קיין שום אמת אין אונזער דור. יעצט, אויב אונז זעמער אמת, איז דער שמע, מ'הייבט אן שמע ישראל, שמע, דאס איז די. ראש, נישט די די עקב, נאר דאס איז די ראש. שמע איז די ראש און אמת זעמער אונז די עקב. יעצט אין א ספר תורה שטייט נישט השם אלקיכם אמת, שטייט נאר השם אלקיכם. דאס ווייזט אונז אז אונזער דור, אונז זעמער אזוי נידריג און אזוי ווייט פונעם אמת אז אונז עמיר זיך דארפן דראפען אויף גראדע ווענט צום אמת. און דאס איז אונזער עבודה. זייער א שווערע עבודה. משה רבינו רופט אן אונזער דור אחרית הימים. אונז זעמער שוין די לעצטע. נאך אונז. גייט דער אייבערשטער מחדש זיין אסאך א העכערן וועלט, נישט אזוינפיל קליפות און סטרא אחרא. יעצט ווען אברהם אבינו איז געגאנגען צו די עקידה און ער האט געוואלט שעכטן יצחק'ן, אדער אזוי ווי איך האב פריער געזאגט ער האט אים געשאכטן לויט אסאך בעל מקובלים פרקי דרבי אליעזר און אנדערע, וואס איז געווען דארטן? ער האט געזען והנה איל אחר. נאחז בסבך בקרניו. ער האט געזען ס'איז דא אן אייל. וואס איז געווען דער אייל? עטס ווייסט וואס דער אייל איז געווען? דער אייל איז געווען, דער פרקי דרבי אליעזר ברענגט אז דאס איז באשאפן געווארן מששת ימי בראשית, די משנה ברענגט עס אויך, אבער דער פרקי דרבי אליעזר זאגט פון דעם איז גארנישט געגאנגען פארפאלן, יעדע זאך וואס מ'האט געדארפט האבן אין גלות איז פון דעם געמאכט געווארן. דער שופר איז געמאכט געווארן פון זיין, פונעם אייל פונעם הארן. דאס איז געווען דעמאלטס ווען אברהם אבינו איז געשטאנען אויפן נידריגסטן מדריגה, ווען ער האט נישט פארשטאנען וואס דער אייבערשטער וויל פון אים ווייל ער האט דאך אים פריער געזאגט אנדערש, און ער האט געטון בחפץ לב דעם רצון השם, דעמאלטס האט אים דער אייבערשטער געוויזן, זעסט איך האב אן אייל און איך האב א שופר, און איך וויל דיר עפעס זאגן. דער שופר איז דא אן עולם השופר און ס'איז דא א מעביר השפע מיט א שופר, און ווען דיינע קינדער וועלן זיין אין גלות בעקבתא דמשיחא און זיי וועלן שוין נישט זעהן א וועג אויף ארויס, דעמאלטס זאלסטו דאס צוריק ברענגען אז זיי זאלן קענען האבן אמונה און מ'זאלן זוכה זיין אז משיח זאל אונז אויסלייזן. און דאס איז וואס מען זאגט ביי די תפילה זכור אחוז קרן, אלעס איז דער אייל וואס דער אייבערשטער האט אים דעמאלטס געוויזן, און די נסיון וואס ער האט בייגעשטאנען כאטשיג ער איז געווען פול מיט טונקלקייט, דאס באגלייט אונז היינט, עספעשעלי אינעם לעצטן דור, ווייל נאר מיט געוואלדיגע אמונה קען מען זיך האלטן. יעצט אמונה איז קבלת עול מלכות שמים, בלינדערהייט! דער אייבערשטער זאגט, פאלג איך, איך האב נישט קיין וועג וויאזוי איך פארשטיי עס, דאס גייט דיר נאך ברענגען די גרעסטע ישועה. יעצט ווען מען בלאזט שופר און ווען מען שרייט המלך, מען נעמט אויף דעם אייבערשטן אנקאנדישאנעל, איך פארשטיי צו איך פארשטיי נישט. וואס איז דאס? וואס הייסט מען נעמט אויף המלך? מען ווארפט זיך אונטער, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, און דאס איז דער גרעסטער קבלת עול מלכות שמים. יעצט וואס געשען איז, כ'האב ענק שוין געזאגט פריער, שמע, דאס איז דער ערשטער דור, און. אונז זעמער די לעצטע דור. די זעלבע אויך ראש השנה, עס הייבט זיך יעצט אן דער נייער יאר און מען גייט בלאזן שופר, איז דער שופר איז שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, אונז וויל מיר טון וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, און וואס מיר איז די שווערסטע איך זאל מיך קענען מתגבר זיין, וויל איך דווקא טון אין דעם אז איך זאל קענען אויספילן דעם רצון השם. און דאס האב איך ענק געזאגט פריער פון אנפאנג, ביי דעם וואס מען נעמט אויף זיך דעם קבלת עול מלכות שמים, וויפיל מען איז ממליך דעם אייבערשטן ראש השנה, אזוי איז א גאנץ יאר ביי די תפילות קען מען ממליך זיין דעם אייבערשטן, סאו דאס איז א קאנטיניועישאן פון אנפאנג יאר ביז צום סוף יאר. ביז ווען ס'וועט זיין נאכאמאל א ראש השנה מיט נאכאמאל מקבל זיין עול מלכות שמים. יעצט ווען דער אייבערשטער וועט נאכאמאל מחדש זיין זיין וועלט, וועט זיך עס אויכעט אנהייבן מיט שופר ווען משיח העט קומען, והיה ביום ההוא והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, אלץ אין זכות פון אברהם אבינו וואס ער האט בייגעשטאנען אין דעם נסיון. און וואס דאס מיינט איז, ווען דו ביסט עומד א נסיון, נישט דער פשט דו ביסט א יחיד, דו ביסט מקושר צו דעם גרויסן קייט פון אברהם אבינו ביז יעצט צו אלע דורות וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן, אסאך בפועל און אסאך האבן נישט געדארפט, זענען נישט געווען אין א דור השמד, האבן זיי זיך די אלע תאוות און תענוגים אוועקגעגעבן פארן אייבערשטן, לכל הפחות אביסל. און דאס איז דער פשט אז דער שופר טוט צוויי זאכן, ער ברענגט אראפ די שפע, און אין די זעלבע צייט מאכט ער אויכעט אז די וואלקענעס זאלן ווערן לויז, מען זאל קענען זען דעם אור אלוקי, און אלעס טוט דער שופר, וואס דאס האט זיך אנגעהויבן פון די עקידת יצחק, און דער אייבערשטער האט געמאכט אן איל נאך מששת ימי בראשית, און דאס צו דעם זעמיר אונז מקושר ראש השנה ווען אונז. זאג מיר המלך און אונז דאווען מיר צום אייבערשטן. יעצט, מלאכי איז געווען דער לעצטער נביא, אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט. ווי אזוי הייבט אן מלאכי? אהבתי אתכם אמר ה', איך האב דאך ענק אזוי ליב זאגט דער אייבערשטער. ווייסט פארוואס ער האט אונז ליב? ווייל אונז זעמיר דער לעצטער דור און אונז זעמיר נאך אלץ אנגעבינדן אין דעם לאנגן גרויסן קייט ביז אברהם אבינו. יעצט, ירמי' הנביא זאגט אין די הפטורה פונעם צווייטן טאג ראש השנה. מרחוק ה' נראה לי, דער אייבערשטער האט זיך מיר באוויזן זייער ווייט.

די מדרש זאגט הים האחרון מיינט היום האחרון און דער אייבערשטער האט אים געוויזן ביז צום לעצטן טאג ס'עט אייביג בלייבן אידן ביז צום לעצטן טאג און דער אייבערשטער האט אים געוויזן ס'עט זיין א יום האחרון ס'עט זיין א ים מ'עט זינקען און זינקען אין אזויפיל מינות און כפירה מ'עט נישט האבן א שטיקל כשר פלייש, מ'עט נישט האבן גארנישט כשר'ס, די מילך עט זיין נישט כשר, אלעס, און מ'איז אזוי געזינקען אין אלעס, פון דעסטוועגן דאך זאגן מיר אונז פארן אייבערשטן, המלך! הייליגער באשעפער, דו ביסט אונזער קעניג, דו ביסט שטאלץ מיט אונז, ווייל אונז זעמיר דער ים האחרון, אונז זעמיר שטאלץ מיט דיר אויכעט, אז דו געסט אונז דעם זכות און די אפערטוניטי אז אונז זאמיר קענען זיין נאנט. צו דעם הייליגן וועג וואס אברהם אבינו, יצחק אבינו און יעקב אבינו האט אין אונז איינגעפלאנצט, פון די הייליגע עקידה, פון דעם קייט וואס האט זיך פון דעם געצויגן, און פון דעם תקיעת שופר, און פון דעם וואס מען גייט יעצט צו צום שופר און מען בלאזט, עט ווערן פון בכסה עט אלע וואלקענעס צו צעגיין, און ס'עט ווערן א געוואלדיגער אור, און ס'עט אראפקומען שפע פונעם עולם וואס ס'הייסט שופר, דורכן שופר. און אונז וועט געהאלפן ווערן מיט א שנת גאולה וישועה יעדער וואס ער ברויך, און און די אלע צרות וואס מען גייט דורך דעם חושך דאס מוז מען דורך גיין, ווייל ס'איז צוויי זאכן ס'איז א נסיון, ס'איז א טעסט, און ס'איז אויך ס'הייבט אויף די מענטש למען נסות אתכם, און אנדערש קען מען נישט וואקסן, און דאס איז דער כבוד פונעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער זאל עס אונז אננעמען וויפיל אונז פארשטיי מיר און וויפיל אונז טו מיר, ער זאל אונז. באשענקען מיט א גוט געבענטשט יאר, א שנת גאולה וישועה, און א שנת פרנסה און וואוילע קינדער, און זאלן זיך קענען מתגבר זיין אויף זייערע שלעכטע העביטס פון דראגס און פון משכב זכור און פון די אלע זאכן פון די תאוות רעות זאלן זיי זיך קענען אפשיידן, און דאס וועט אונז צוברענגען צום ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א גוט געבענטשט יאר.